א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהעלותך אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל פרשת שלח. עס איז געווען א איד אין ירושלים וואס ער האט געהייסן דער בריסקער רב ער איז געווען ר' וועלוועלע בריסקער געווען א זון פון ר' חיים בריסקער יעדעס יאר ערב יום כיפור פארטאג האט ער געהייסן מען זאל אים ברענגען א גמרא און מען זאל אים פארליינען די גמרא. ער האט עס געוואלט לערנען נאכאמאל, געשטאנען דארט אזוי. שלמה המלך האט זיך ארומגעשפילט מיט א גרויסן שד וואס האט געהייסן אשמידאי, ער האט אים עפעס געפרעגט ווי דער שמיר וויאזוי מען קומט צו, און ער האט אים אנגעזאגט ער זאל עס צוריקלייגן דארט, און ער האט עס נישט צוריקגעלייגט, ס'איז געווען א מורא'דיגער אומגליק, דער אשמידאי האט א שטויס געטאן שלמה המלך אז ער איז געפלויגן פון ירושלים, זיך געטראפן ערגעץ אויף אן אנדערן עק וועלט. און ער איז געקומען, דאס איז א גאנצע מעשה באריכות אין די מדרשים, ער האט געטראפן א שטאט פיל מיט פרויען, און ער האט זיי געוואלט אייננעמען, האבן זיי געזאגט דו זאלסט עס נישט טון, ווייל מ'וועט זאגן האסט געווינען פרויען, די גאנצע מעשה, די גאנצע השתלשלות אזוי ער איז געקומען און געגאנגען, די סוף איז געווען, ער איז אנגעקומען אויף ירושלים, און ער האט געהאלטן אין איין איבערזאגן אז אני שלמה, סא דאס איז עס, אמת ס'האט נישט געהאט קיין סאושעל סעקיוריטי נאמבערס האט מען נישט געקענט וועריפייען צו ס'איז אמת, זאגט די הייליגע גמרא פארוואס האט מען אים געגלייבט? א משוגענער ער שרייט אני שלמה דו ביסט שלמה פון ווי קומסטו ביסט דאך געדארפט זיצן אין ירושלים קיצור זאגט די גמרא ווייל ער האט איבערגעחזרט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל האבן די חזל געוויסט אז אפילו ס'איז א משוגענער ווערט אויך נמאס נאכאמאל דעם זעלבן ליגנט נאכאמאל דעם זעלבן ליגנט נאכאמאל דעם זעלבן ליגנט וויאזוי האבן זיי געוויסט אז דאס איז יא שלמה ווייל ער האט עס איבערגעזאגט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און ער איז נישט מיד געווארן כאטשיג יעדער האט אים אויסגעלאכט. האט מען אנגעהויבן צו גלייבן אז דאס איז שלמה המלך, סוף איז געווען ער איז צוריק געווארן מלך, יעצט א מחלוקת אין די גמרא צו געווען א מלך און נאכדעם א הדיוט נאכדעם א מלך, געשטארבן אלס מלך, ס'איז דא איין שיטה אז ער איז געווען א הדיוט און א מלך און נאכדעם געשטארבן אלס הדיוט אפילו, נישט קיין חילוק, ס'איז א גאנצע אריכות וועגן שלמה מלך ישראל. יעצט וועגן דעם פלעגט ר' וועלוועלע בריסקער זאגן אז מ'זאל מיט אים לערנען יעדן. ערב יום כיפור די מעשה מיט שלמה המלך, צו ווייזן אז אונז אידן זינדיגן מיר טאקע, אבער איין זאך דער אייבערשטער דארף געדענקען, אונז חזר'ן מיר זיך איין זאך די גאנצע צייט, איך טו תשובה, איי ריגרעט און איים סארי, און דאס איז דער גאנצער ענין פון יום כיפור, ווייל אז דער אייבערשטער זעט האסט טאקע געזינדיגט, אבער דו האלטסט זיך מיט די זעלבע זאך נאך און נאך און נאך און נאך און נאך, איז א סימן אז וואס דו זאגסט איז אמת, אזוי ווי מען האט געגלייבט. פון שלמה המלך. אונטערשטע שורה וואס איך וויל זאגן, ס'איז דא דא א משוגענער וואס האלט אין איין שרייען, ס'איז נישט דא איין קילא, איין פונט, כשר פלייש, נישט קיין טשיקן, נישט קיין בהמות, ס'איז דא זייער א גרויסע רייץ אין די בהמה פלייש, און די רייץ איז וועגן דעם ווייל נישט נאר, ס'איז דא זייער א גרויסע רייץ אין כשר פלייש, און די רייץ איז זייער גרויס וועגן דעם ווייל למעשה איז נישט דא אזא מין חילוק אין פרייז פון כשרות וואס איז טרייפער ווי ביי פלייש, און פלייש מוז מען עסן, איז למעשה איז אזוי, איך האלט אין איין זאגן ס'נישט דא קיין שטיק כשר בהמה פלייש, האלט מיך איינער אפ ס'דא עפעס א ניקור אין מאנסי דא איינער, סאו כ'מיין קען זיין די ניקור איז גוט, די גאנצע בהמה קען זיין איז נישט גוט, ווי מ'האט געכאפט אפאר יאר צוריק אז די גאנצע בהמות זענען אלע געווען טרייפה, ס'איז געווען א סטודענט וואס האט זיך געלערנט צו זיין א וועטערנעריען, א וועטערנעריען הייסט א. דאקטער פאר בהמות און ער האט געטראפן אז אין די בהמות איז דא אפערעישענס מיט אלעם און ער האט עס פארציילט פאר זיין רב ראביי קאהן אין מאנסי זאגט ער אים דו מיינסט ערנסט וואס דו זאגסט מיר זאגט ער ליסן איך בין א דאקטער קיצור איז ער ארויס געקומען דעמאלטס אז אלע בהמות זענען טרייפע ווייל אז סאיז ניקבה ריאה די אלע זאכן וואס איז דא און סאיז געווארן א גרויסע פראבלעם און נאכדעם איז געווען נאך א פראבלעם און סאיז געווען מיליאנס אוו דאלערס אוו טשיז און קריעם מיט די אלע זאכן וואס קומט פון אזא בהמה טריפה איז געווארן א גאנצע פראבלעם וואס מען טוט דערמיט און געגאנגען די רבנים ימח שמם וזכרם און זיי האבן געזאגט אז אלעס איז כשר ווייל ס'איז הפסד מרובה ביי א ביזנעסמאן איז נישט שייך קיין הפסד מרובה ווייל אז ער האט נעמען ער האט דאך געמאכט אזויפיל מיליאנען יעדעס יאר און אין איין יאר האט ער געהאט א לאס לאמיר זאגן פון פיר מיליאן דאלער סאו הי דיוויידס די לאס האט ער געמאכט יעדעס יאר ווייניגער מיט פינף פראצענט נאר די רשעים זענען אזאלעכע הינט עס איז נישט דא די ווערטער וואס צו זאגן אויף זיי. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאכדעם די שחיטה האט מען שוין לאנג געזאגט אז ס'איז נבילה טריפה און מיר האט געזאגט איינער א שוחט ער איז נאך היינט א ער איז שוין נישט קיין שוחט ער איז ריטייערט ער וואוינט דא אין וויליאמסבורג האט ער מיר געזאגט אזוי רבי נחום איך וויל דיר זאגן דעם אמת מ'האט געמאכט פארן רעבן א ספעשל שחיטה דעמאלטס ווען מ'האט געמאכט דעם כ"א כסלו. סאו דענקסט מ'האט געגעבן טשיקן זאגט ער נחום, קיין איין שטיקל טשיקן דארט נישט געווען כשר, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער מילמא האט עס אריינגעקומען, האט געזאגט איך מוז היינט האבן אזוי פיל און אזוי פיל פאונד טשיקן און שוין, זאג עפעס, עניוועי דו האסט געווען דער איינציגע וואס מעג אפשטעלן טאמער ער זעט אז א לעבעדיגע טשיקן פארט דורך אויפן שטריק, דאס איז אנבעליוועבל די די די די די די. ליצנות, און שטעל דיר פאר, אהרן טייטלבוים ביי אונז האט נישט געהייסן גארנישט, ער איז געווען א, ער איז געווען סיגוט'ער ראש הכולל, ער האט נישט געהייסן קיין גרויסער תלמיד חכם, נישט קיין גרויסער למדן, נישט קיין גרויסער ירא שמים, פלוצלינג, אזוי ווי מען האט דאך געדארפט האבן כשר פלייש, האט מען אים געמאכט פאר רשכבה"ג. זאג היינט א ווארט אויף אהרן טייטלבוים, מען הרג'עט דיך. פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. נאובאדי קעירס. און כ'האלט ענק אין איין זאגן, ס'איז נישט דא קיין כשר שטיקל פלייש. יעצט שטעלטס ענק פאר. ס'דא יעצט זומער, יא? מ'טראגט ארויס טאנס און טאנס אוו פלייש צו אלע סטארס, ס'דא הונדערטער סטארס איבעראל וואס ס'פארקויפן פלייש אין די קאנטריס, פראוזן און פרישע, סאטמאר האט זייערע בוטשערס, די אהרונים האבן זייערע בוטשערס, די זאלונים זייערע בוטשערס, מען טראגט און מען ברענגט פלייש, האט מיר געזאגט איינער וואס ער פיקסט רעדער, איינער וואס ער פיקסט רעדער, געטראפן אמאל א טראק געווען זעקס שעה סטאק. טראק, און ביז ער איז אנגעקומען. ס'האט שוין געשטינקען פון דעם טראק ארום און ארום, נאר דאס האט גארנישט געטון, מען האט אלעס אפגעוואשן, מען האט עס אריינגעטראגן און מען האט געמאכט דערפון, זיי ווייסן שוין וואס צו מאכן אז מען זאל נישט שמעקן דעם שטינק, די זיי פרייען עס צו אנדערע זאכן, בקיצור, ס'איז געווען נישט נאר טרייפות, נאר ס'איז געווען פארשטינקענע טרייפות, כ'האב שוין געקענט קויפן אין מעקדאנעלדס ביליגער פרישע, און דאס וואס איך האלט אין איין טענה'ן, און דער עולם שרייט נחום ראזנבערג איז משוגע, און איך זאג, משוגע צו זיין איז נישט קיין פראבלעם, איינער האט צוטון מיטן הארץ? יא, ס'פאמפט אים נישט די הארץ כאפט ער א הארץ אטאק. איז עס א פראבלעם? ניין. משוגע? אוי ער איז משוגע. כ'געדענק ס'געווען דא א רב ביי אונז וואס מ'האט אים אזוי משוגע געמאכט און ער האט נעבעך געכאפט א נערוון בראך און מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל און מ'האט געזאגט אז ער האט געהאט א הארץ אטאק. איך בין אים געגאנגען גראד מבקר חולה זיין, בין איך אנגעקומען דארטן זעה איך ער איז געווארן א משוגעים הויז. פרעג איך אים פארוואס האט מען געזאגט א הארץ? זאגט ער שטעל דיך פאר מ'וועט זאגן א רב האט געהאט א נערוון בראך. יעדע זאך מעסט מען דאך לויט, פארשטייסט? משוגענע חברה, ליסן, משוגע איז נאר א פראבלעם ווען מען שטערט מענטשן, למשל איינער גייט אין די גאס און ער ווארפט פאטס און פענס איז עס א גרויסע פראבלעם, אז אבער איינער זאגט ער דיר דעם אמת, קבל האמת ממי שאמרו, יעדער לאכט, מען טוט, מען מאכט א דזשאוק און ס'איז א גאנצע דזשאוק די גאנצע זאך, עניוועי, ס'איז שוין אפגעדזשאוקט, איז למעשה איז אזוי, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה וואס איז יעצט געשען אין ענגלאנד. עטס געדענקטס אונז האמיר געהאט א משה פינקל, וואס איז געשעהן מיט אים ווייסעך נישט, יארן שפעטער האט מען געטראפן ער איז א מעלצער אין עפעס א אין קלויזענבורג האט א שפיטאל, און ער האט א בית החלמה ווי מען געבוירט קינדער און מען ערהאלט זיך, ער האט א האטעל, און שטעל דיר פאר וואס איז געשעהן, ס'איז ממש דאס וויינען וואס צו הערן וואס איז געשעהן, עפעס א פרוי איז געקומען פון אמעריקע און זי האט דארט געהאט א בעבי און זי האט אים דערקענט און זי האט אים געפרעגט זאג ביסטו נישט משה פינקל, דעם נעקסטן טאג הי וואס עוועי, ער האט נאך באדינט אומזינסט. ער האט געטון עס אומזינסט, פארוואס? ער האט נאר פשוט געברויכט האבן ווי צו עסן יעדן טאג. עניוועי, דא זעמער אונז, אונז זעמער א באנדע בהמות. מען האט אים אנגענומען, מען דארף פרעגן ווער ער איז, וואס ער איז, ווייס איך וואס, נאובאדי ריעלי קעירס. כ'גיי דיר זאגן, אונז האמיר שוין אזוי אויפגערעגט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער קעירט שוין אויך נישט. אונז בעט מיר, רבונו של עולם, וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, זאגט דער רבונו של עולם, ווען דו וועסט טון דיין אבליגעישאנס וועל איך טון מיינע אבליגעישאנס. נאובאדי ריעלי קעירס און דער אייבערשטער קעירט שוין אויך נישט. איך האלט אין איין זאגן און מען מוז דאס געדענקען, ס'איז א מורא'דיגע זאך. אונז געפין מיר ביי מאכלות אסירות און ביי אנדערע זאכן ביי עריות, שטייט אין פסוק ולא תלכו בחוקת הגוי אשר אני משלח מפניכם, זאלסט נישט גיין אין חוקת הגוי וואס איך פארשיק פון פאר אייך, כי את כל אלה עשו, די אלע זאכן האבן זיי געטון, ואקוץ בם, דער אייבערשטער זאגט איך האב מיך געעקלט פון זיי. און זאגט רש"י וואס מיינט מען ואקוץ? לשון מיאוס, כ'האב זיך גע'עקל'ט, כמו אזוי ווי ס'שטייט אין בראשית קאפיטל כ"ז, קצתי בחיי. רבקה אמנו האט געזאגט, אזוי ווי די ברסלב'ער חסידים שרייען, קצתי בחיי כאדם שהוא קץ במזונו, א מענטש וואס ער עקל'ט זיך פון דעם וואס ער באקומט צו עסן, אזוי זאגט דער אייבערשטער, טאמער מען טוט עריות און טאמער מען עסט טרייפות, אייבערשטער ווייטער אין די תורה, והייתם לי קדושים, מען זאל זיין צו מיר הייליג, כי קדוש אני השם ווייל איך בין הייליג, ואבדיל אתכם מן העמים, איך האב ענק אפגעטיילט פון די פעלקער, להיות לי, עטס זאלט זיין פאר מיר, זאגט רש"י, אם אתם מבודלים מהם, אויב איר זענטס אפגעטיילט, אפגעשיידט, פון טרייפות, און פון עריות, הרי אתם שלי זענט עטס מיין, ואם לאו, טאמער נישט, הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו, און איז א מינוט, איז רש"י זאגט ווייטער אזוי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהי' הבדלתכם מהם לשמי, להיות לי מיינט מען לי, אזוי לשמי, אזוי מ'זאגט הרי את מקודשת לי, פורש מן העבירה מקבל עליו עול מלכות שמים. זאלסט דיך פורש זיין פון אן עבירה און מקבל זיין עול מלכות שמים, אזוי ווי רש"י איז מסביר, זאלסט נישט זאגן אז איך וויל נישט חזיר, איך האב זייער ליב חזיר, נאר וואס זאל איך טון, דער אייבערשטער האט מיר גע'אסר'ט, גיי איך עס נישט טון. פרשת אחרי, קאפיטל י"ח, פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני ה' אלקיכם, זאגט רש"י אני הוא שאמרתי בסיני אנכי ה' אלקיך וקיבלתם עליכם מלכותי, איך האב געזאגט אני ה' אלקיך און עטס האטס אנגענומען, מיין מלכות מעתה פון יעצט קבלו גזירותי דארפט עטס מיינע גזירות אויכעט מקבל זיין רבי אומר רבי זאגט גלוי וידוע דער אייבערשטער איז געווען באוואוסט לפניו פאר אים שסופן לנתק בעריות בימי עזרא מיט חתונה מיט די גוי'אישע ווייבער לפיכך בא עליהם בגזירה אני השם אלקיכם דעו איר זאלסט אלץ געדענקען מי גוזר עליכם איך דער באשעפער דיין להיפרע ונאמן לשלם שכר צוויי זאכן קודם איך באצאל אז מען טוט שלעכטס און איך געב שכר אז מען טוט גוטס. קומט יעצט אויס באמת אז אונז קען מען נאר זאגן אתה בחרתנו מכל העמים מיט די אלע הייליגע זאכן נאר ווען אונז טו מיר נישט קיין מאכלות אסירות. לאמיר נעמען עסט מאכלות אסורות זאגט דער אייבערשטער דו ביסט נישט מיינער דו ביסט נבוכדנצר. דארף זאגן נישט אתה בחרתנו נבוכדנצר בחרתנו מכל העמים. איך האלט דאס אין איין מסביר זיין, די מאכלות אסורות, די פלייש און דארט ליגט די עיקר פראבלעם, קיינעם אינטרעסירט נישט, ס'האט שוין א הסכם און א און א הכשר פון נאך פריעריגע צדיקים און גאוני הדור, אז דאס וואס דער אייבערשטער זאגט אז ס'איז דא אן ענין פון שחיטה מיט ניקור מיט דם מיט חלב, דאס איז געזאגט געווארן פאר די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים. פאר אונז איז דאס נישט מעלה און נישט מוריד די גאנצע זאך, די אישו דאזענט אינטערעסט אס אלטאגעדער, דאס איז אונזער גרויסער חורבן, היינט איז שוין נישט מעגליך מען זאל עס צוריק דרייען אויך נישט ווייל ס'איז שוין אזוי ווי מען זאגט אריינגעפלאנצט אין יעדן, אזוי ווי למשל די משכב זכור, יעצט ווייס ווי שווער ס'איז געווען אפצושטעלן, ס'איז א מלחמה פון צען יאר וואס מען שלאגט זיך מיט די גוים און מיט די אידן און מען האט יעדן אריינגענומען מיטן דיסטריקט אטוירני מיטן לאו סיסטעם מיט אלעם אינאיינעם און ס'איז נאך דא אסאך פראבלעמען פארוואס ווייל ביז יעצט איז געווען א היתר נישט א היתר, עס איז געווען א מצוה רבה, ס'איז אזוי ווי די בחירות, דער סאטמאר רבי האט געהאלטן אז ס'איז ביהרג ואל יעבור, און דער בעלזער רב מיט דעם טשעבינער רב האבן געהאלטן אז ס'איז גאר בי נישט ביהרג ואל יעבור נאר ס'איז גאר מותר לכתחילה ס'איז גאר א מצוה, זיי האבן געשריבן אז ס'איז א מצוה צו גיין צו די בחירות, סא בקיצור איז די זעלבע דא אויכעט. ס'איז געווען ביי אונז אזוי וואס האבן געהאלטן אז ס'איז א מצוה צו טאטשן קינדער און זיי האבן עס געטון, און ס'איז געווען אזאלעכע וואס האבן געהאלטן אז ניין ס'איז נישט קיין מצוה צו טאטשן קינדער נאר ס'איז איסורי כריסות, עניוועי איז לאמיר יעצט צוקומען צום פונקט, ס'איז יעצט דא א מעשה זייער א שוידערליכע מעשה, ס'איז דא א איד וואס ער האט געהאט א בוטשער סטאר אין ענגלאנד אין מאנטשעסטער, און דער איד האט אויך געהאט אין ליווערפול אזא טעיק האום פוד, אזא רעסטעראנט. גראדע האט מיך איינער געקאלט פאר פיר פינעף יאר צוריק, כ'האב אים געזאגט איך האב נישט ווי צו דאווענען, כ'האב נישט אהער, כ'האב נישט אהין, זאגט ער זאלסט וויסן אז אין ליווערפול געט די גאווערמענט אומזינסט הייזער, אזוי ווי דא איז געווען אמאל א צייט ווען ס'האט ארויסגעמופט דזשענערל מאטארס פון דעטרויט האט מען געקענט האבן אומזינסט הייזער, ס'איז געווען אדווערטייזט אין צייטונג א דאלאר א הויז, איך אליין האב געקויפט אפאר הייזער, איז למעשה איז ליווערפול קען מען קריגן אומזינסט, האב איך יענעם געזאגט. פיין אבער איך וויל זיך אינטערעסירן צו ס'איז דא ווי מ'זאגט א מנין צו מ'וועט מיך לאזן דארט דאווענען און צו פאר אן אויסלענדער געט מען אויך א הויז איז יענער צוריק געקומען יא מ'געט דיר אויך א הויז מוזט אונטערשרייבן אז פינף יאר בלייבסטו דא וואוינען עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט פונקטליך די זאך וואס איך וויל צוקומען איז ער האט געהאט אין ביידע שטעט סיי אין מאנטשעסטער און סיי אין ליווערפול האט ער געהאט א דעליקעטעסן. און זיי האבן אויכעט פארקויפט פלייש. בקיצור איז למעשה איז געווען עפעס א מעשה אזוי די צייטונג שרייבט נישט פונקטליך וויאזוי אבער אונז ווייסן מיר ווייל איך האב מיינע אינסייד מענטשן דארטן און זיי האבן געזאגט אז וואס איז געווען איז אז א איד האט געשיקט א פעקל אין מאנטשעסטער און ער האט געזאגט פאר דעם איד טראג עס צו דעם און דעם געשעפט. איז דער שליח געווארן שטארק פארדעכטיגט געזאגט, ווי קען זיין אז קיין מאנטשעסטער זאל מען מוזן שיקן פלייש פון אינדרויסן פון מאנטשעסטער ווען בשעת אין מאנטשעסטער איז דא א געהעריגע שחיטה מיט א הכשר? האט ער אנגעקאלט גראדע בית דין, ס'פארציילט, האבן זיי געזאגט ווען דו דעליווערסט עס ווילן מיר אונז דארט זיין מען האט עס דעליווערט און מען האט געכאפט אז ס'איז געווען געהעריג נבילה טריפה יעצט איך וועל ענק זאגן ס'איז דא צוויי מיני נבילות און טריפות ס'איז דא נבילה און טריפה וואס מען דערקענט נישט און ס'איז דא וואס מען דערקענט. מיט אנדערע ווערטער איז אזוי, גמרא זאגט, די פסוק זאגט והבדלתם בין הטמא לטהור, זאגט די גמרא, נישט א חילוק צווישן א פרה וואס דאס איז א טהור'ע בהמה, צווישן א חמור וואס איז א טמא'נע בהמה, נאר מען רעדט צו ס'איז געשאכטן רוב סימנים צו העלפט. מורא'דיגע זאך. ס'איז דא געוויסע טרייפות וואס מ'האט נאך נישט אבאכט געגעבן אזוי אויף די שחיטה, מ'האט נישט אבאכט געגעבן אויף די בהמות, נישט וואס אין די הלכה מאכט עס א חילוק, אבער דעמאלטס ווען מ'זאגט עט ליעסט, מ'באהאלט כאטש נישט דעם אמת פונעם ציבור. ס'איז דא אמאל וואס מ'באהאלט נישט דעם אמת אויך נישט, יענער האט לכתחילה געקויפט טרייפע פלייש און ארומגעשיקט מיט א פאלשן הכשר פון א בית דין, און יעצט די גאנצע שטאט איז אויסער זיך, יעצט דער מענטש האט געזען כי כלתה אליו הרעה, מ'האט אים געכאפט, האט ער זיך אליין געהאנגען ביי זיך אינדערהיים, וואס עט ער ארויסגיין אין די גאס ענד פעיסן דעם עולם, הי דאזענט ניד איט, א כפרה און דעטס איט, ער איז שוין נישט דא, יעצט די שאלה איז וויפיל נאך אזאלעכע סטארס איז דא און וויפיל עט זיין יעצט. דעם זומער וואס מ'עט ארויסטראגן די פליישן און ס'עט זיך טוען מיט ברענגען מיט טראגן די טראקס און פארן, די ענד אוו די דעי זעמער אין א גרויסן געפאר, אונז טוה מיר מזניח זיין, נעגלעקטן די וויכטיגסטע זאך וואס איז דא, איך זאג ענק דעם אמת, איך בין שוין נישט אזוי ווייט ברוגז אז מ'געט אונז טרייפות יא מ'נעמט א כשר'ע פרייז, ווילסט אונז געבן טרייפות געב אונז כאטש א טרייפענע פרייז אויך. ניין דאס איז נאר סארקעסטיק געזאגט, איך זאג אז דאס איז א דאפלטע עבירה, קודם געבט מען אונז טריפות און נאכדעם טשארדזשט מען א פרייז פון כשר'ס, האט גענומען איינעם האט אים געמאכט אז ער איז דער רבן של כל בני הגולה און כדי עס זאל קענען זיין א גרויסע ווי מען זאגט אננעמעכטס האט מען אים גענומען דעם ברודער זיינעם און מען האט אים געשטעלט אז אלס א קאמפעטישן, און ביידע וואקסן זיך שטארק ווייל מען שלאגט זיך, און ביידע פארקויפן דאס טרייפע נבילות און טריפות מיט אלעם, און ס'הייסט שחיטה מהודרת הייסט עס, מהודרת הייסט עס, אונז באקומען מעשות כסדר וואס טוט זיך דארטן אין דעם שלאכט שטיבל, און די שוחטים האבן מורא צו זאגן א ווארט, זאג איך זיי דו האסט מורא, ווי איך קען נישט זאגן ווייל איך בין נישט דארטן, איך קען נישט זאגן אז יענער וואס ער האט מורא צו זאגן א ווארט האט עס מיר פארציילט, ווען מען זאל מיר עפענען די טיר איך זאל אריינגיין, איך בין א מומחה אין די אלע זאכן, איך האב נאך געווען א בחור אין ארץ ישראל ביי די. צן יאר האב איך מיך פארהערט די הוראה, איך קען די אלע חלקים, ס'איז געווען ווער ס'געדענקט לעבן די וויזשניצער בית החיים, ממש לעבן דעם איז געווען א שלאכט שטיבל פון רב לאנדא, איך בין געגאנגען דארטן זייער אסאך, נאר וואס, אה, איך בין דאך אין חרם, סוי אזוי ווי עטס האטס מיך אין חרם, איך האב ענק אויך אין חרם, פרעסטס קינדערלעך פרעסטס, נאר עניוועי, ס'איז דא אנדערע אויך וואס מ'קען נעמען וואס זיי קענען די זאך, איז למעשה איז אזוי, דעם זומער אזוי ווי יעדן זומער גייט זיין אן א קאנטראל אלעס, אן א קאנטראל. מען עפענט פארטאגס ס'קומען די טראקס די דעליוועריס מ'עט אריינברענגען אין אלע קעמפס מיט אלעם, דיין זון דיין טאכטער גייט אין קעמפ, דיין ווייב איז אין קעמפ, דו ביסט אין קעמפ, פון וואנט ווייסטו אז דארט איז דא כשר פלייש? ווייל דוד ראזענבערג זאגט דיר אזוי, דוד ראזענבערג איז א ליגנער, זיין טאטע האט מען אויך געכאפט מיט טרייפות, איז געווען דעמאלטס די מעשה מיט די מצות, רבי אידל האט עס פארקויפט מצות וואס. הרב אברהם לייטנער, הרב הצדיק אברהם לייטנער האט מיר פארציילט, ער האט געטראפן אז ס'איז געווען נאך די קערנדלעך דערין, איז ער אריין צום פאפא רב פסח און האט עס אים אראפגעלייגט אויפן טיש און האט געזאגט זייט עס בודק, פאפא רב האט עס אנגעקוקט, זאגט ער ר' איד ברענגט מיר נישט אריין קיין חמץ אין שטוב און ער האט אים נאך מער געזאגט, ווארפט עס נישט אריין אין גארבידזש קען אינדרויסן אויך נישט ווייל דאס איז מיין חצר, טראגט עס אין די גאס און דארט ווארפט עס אוועק, אזוי האט ער אים געזאגט. די שינג אין דער הייליגער ר' יודל, און דעמאלטס האט דער רבי געזאגט, כ'האב פארלוירן דעם שיין פון מיין פנים. דעמאלטס איז ער געוואויר געווארן אז ער האט פארלוירן דעם שיין, ער האט קיינמאל קיין שיין נישט געהאט, האט ער אים געפירט ארום, פי, אז דו האסט נישט קיין השגה. פאפא רב איז אמאל אריינגעקומען אין סאטמארער בעקערי, און דער רבי האט אים געזאגט, וואס זייטס בודק דא ביי דעם מילעכל? ער איז געגאנגען דער איד, האט זיך אראפגענומען דעם גארטל, האט זיך אראפגענומען דעם רעקל, און האט זיך געווארפן די ציצית אין די בעק, און דער אלטער קראנקער פאפא רב איז ארויפגעקראכן אויפן מילעכל. און יעדער קוקט וואס משוגענער, וואס וועסטו דארטן טרעפן? די לבנה? געט ער א נעם אראפ פון דארטן איין שטיק טייג וואס דאס איז געווען חמץ גמור און ווייזט פארן סאטמאר רב קוק דא האט איר עס. און ער איז מסביר פארן סאטמאר רב די מינוט כ'האב געזען אז איר גיסט דא אריין די מעל האב איך געוויסט אז די מעל פליעט ארויף אינעם דאך אויכעט, פארן דאך שטעלט ער זיך אפ און אז ס'איז דא שווייס, וואס אין יעדן בילדינג איז דאך דא אביסל שווייס און ווערט דערפון חמץ, און דאס פאלט נאכדעם אריין צוביסלעך, האט סאטמאר רב דעמאלס געזאגט פאר פאפא רב איר האט סייעתא דשמיא אין הוראה, סאו ביג דיעל, האט ער סייעתא דשמיא, וואס איז מיט די אלע יארן וואס מ'האט געגעסן די מצות, און וואס האט מען געמאכט יעצט אז ס'זאל נישט שוויצן, ס'איז דא די פרויען טוען זיך אן אזא פון אזא טוב אזא שמיר דארטן ווי מ'שוויצט אונטער די ארעם זאל נישט שטינקען, וואשט מען זיך ארום מיט דעם אביסל, סאו האט מען געלייגט אויפן דאך פון די סחורה, האט סאו כ'וויל ענק זאגן איין זאך, אונז זעמער אין געפאר. און אונז האמער אסאך אסאך נאך וואס צו פארעכטן, נאר וואס? די אלטע ווארט פון ר' עזריאל גליק, כ'קען עס גייט מיר נישט ארויס פון קאפ, מען האט געגעבן אויף אלע חתונות מיי פאשטעטאם, מיי פאשטעטאם הייסט מעשט ליווער, איז אמאל געגאנגען א איד וואס דער רבי האט אים זייער ליב געהאט און האט אים געטראסט, ער האט אים איבערגעלאזט צו זיין ראש ישיבה אין סאטמאר אין אין ירושלים. ער געווען דער מו- דער מוהרא"ש, ר' אליעזר שלמה'ס טאטע, האט זיך גערופן טאקאי רב. איז ער אמאל אריין צום סאטמאר רב און אים געפרעגט וויאזוי קען זיין אויף יעדע חתונה וויפיל מיי פאשטעטאם מען וויל? וויפיל לעבער איז דען דא פון א כשר'ע בהמה? בהמה וועגט לאמיר זאגן זעקס זיבן מ אכט ניין הונדערט פונט און די לעבער איז איך ווייס א פונט צוויי? ווי קען דאס זיין? דער רבי האט זיך גערעגט זאגט ער זי! ר' עזריאל קומט אריין און מאכט מיט די ביידע גראבע פויסטן אזוי דער רבי האט נישט געהערט! זאגט דער רבי ניין וואס? זאגט ער טאקאי רב עפענט זיך א לעבער פאבריק מוז ער קודם טרפענען אונזערע! ס'האט אזוי אויפגערעגט דעם רבין, מיר האט טאקאי רב אליין פארציילט די מעשה ער האט מיר פארציילט ער געווען שוין אויפן קראנקען בעט אין שפיטאל, אין מיימאנעדיס, איך בין געגאנגען מבקר חולה זיין, כ'בין אוועק געפארן מאכן פאר זיין זון די מקוואות דעמאלטס אין יבניאל, האט ער געזאגט גיי אריין צו מיין טאטן, נעם א ברכה פון אים, בין איך אריין, האט ער מיר פארציילט, ער זאגט מיר זאלסט וויסן, א יאר שפעטער האט אים א רב אויפגעקאלט אין בארא פארק, סאטמאר רב טראגט דיך נאך ארום אין מויל, און ער זאגט, האסט געהערט אזא מחוצף, ווער וויל זיך עפענען א לעבער פאבריק מוז ער טרפענען מיינס, דער רבי איז אזוי גערעגט געווען, נאך א יאר. נאכדעם גערעדט אויף דעם איד ווען ער איז געווען דער בעסטער ידיד מיטן רעבען, און דער רבי האט אים איבערגעלאזט צו זיין ראש ישיבה אין סאקמער אין ירושלים, וואס איז געווען דאס לצנות, און וויאזוי קען מען היינט אפילו טראכטן ארויסצוקריכן פון דעם לצנות? ס'איז געקומען צו אפהיטן קינדער האט דער גוי צוגעהאלפן, די גאווערמענט האט צוגעהאלפן, אבער ווען ס'קומט צו כשרות וואס קענסטו טון? נח וויינשטאק זאגט אז ס'איז יא כשר, נו קענסטו דיך קריגן מיטן, איך קען זיכער נישט קריגן זיך מיטן, דו פארשטייסט וואסארא לצים דא טוט זיך? כ'ווייס אליין נישט א וועג, ס'איז זיכער דא מענטשן וואס האבן וועגן וויאזוי מ'קען דאס ווי מ'זאגט אפשטעלן, מ'קען סוען, מ'קען כ'ווייס, מ'קען צושטעלן בעסערע שחיטה, ווי שטייט אז אונז מוז מיר עסן אלע חלקים פון די בהמה יעדע וואך, א שטיקל קאליכל מיט טשיק מיט דעם, מ'קען, אפשר איז גענוג אז מ'וועט עסן יעדע וואך נאר איין שטיקל פלייש, ווי שטייט אז ס'מוז זיין גע'שחט'ן דארטן, איך ווייס אין די זיבן לענדער וואס די שוחטים די מיעל מארט שעכט אלל אווער. דער אנדערער אהרן טייטלבוים דער באטורער. ווי שטייט אז מען מוז דאס טון? רבותי, דער אייבערשטער זאגט, דו עסט דאס שטיקל פלייש ביסטו מער נישט מיין, גיי צו נבוכדנצר, און נאכדעם ס'וועט קומען ראש השנה מ'וועט אנהייבן כדלים וכרשים דפקתי דלתיך, זאגט דער אייבערשטער, וועיט א מינוט, האלד יור הארסעס, ס'איז געווען גוט די סטעיק, גיי עס ווייטער, ס'איז נאו פראבלעם, דו האסט צו וועם צו רעדן? צו נבוכדנצר, נבוכדנצר קען דיר היינט העלפן? ניין, סאו דעטס איט, יור פינישד, אונז זעמער פארלוירן רבותי. מען האט זיך פארלייגט אויף יעדע אידישע זאך, מען האט זיך פארלייגט אויף אונזערע סקולס, מען האט זיך פארלייגט אויף אלעמען וואס אונז פארמאגן מיר, מען האט זיך פארלייגט אויפן חינוך, מען האט זיך פארלייגט אויף על דזשי בי טי. הערשט די וואך האבן היימישע, אונזערע אנגעשטעלטע קאנדידאטן וואס אונז האמיר געוועלט פאר זיי, אזוי ווי למשל מיסטער פעלדער האט געוואוט געזעצן פאר די חברה. איך שיק אזויפיל מענטשן פאר העלפ, איך זאג ענק באמת איך האב שוין געטראכט אויפצוהערן צו שיקן מענטשן פאר העלפ, איך טראכט באמת זיך אפצולאזן פון דעם. פרעגט מען מיך פארוואס, וואס איז געשעהן, זאל איך דיר זאגן דעם אמת, און זיי קומען צוריק, זיי זאגן מיר אז מען האט זיי געזאגט אז א מענטש האט א איטש, ער האט א urge, ער וויל וואוינען מיט איינעם אין די מחילה, און דאס איז נישט, ס'איז, ס'איז א נארמאלע זאך, דעט דעי דאונט סי עניטינג ראנג אין איט, ווייל דאס איז היינט די געזעץ, מען טאר נישט איינעם זאגן אז דו לעבסט אין א טעות, די געזעץ גייט אונז זאגן וואס צו טון, און וויאזוי, וויאזוי קלערט מען אפילו אז מען וועט ארויסקריכן פון דעם גיהנום, מען קען נאר אז מען וועט לערנען עדיוקעישן אין סקול, און יעצט ווילן זיי זיך אויף דעם אויך פארלייגן. פארוואס קומט דאס אלעס? ווייל דער אייבערשטער זאגט אז דו עסט די אלע טרייפענע פלייש, ס'הארט דיך נישט, הרי אתם נבוכדנצר וחבריו, עטץ קענטס גיין צו נבוכדנצר און בעטן א ישועה, און טאמער קען ער ענק העלפן זאל ער ענק העלפן, און טאמער נישט זענט עטץ פארפאלן. דאס איז וואס דער אייבערשטער זאגט מיט אנדערע ווערטער, אונז זעמער פארפאלן אזוי אין דר'ערד אז אונז האמיר גארנישט די מושג וואו אין דר'ערד אונז זעמער היינט, ווייל קיינעם איז נישט אינטערעסירט, פרעסטס קינדערלעך פלייש, פרעסטס, נאכדעם שטארבן אזויפיל מענטשן פון קענסער. וואס טוט אויס דער אייבערשטער ווייל דו פילסט אן דעם גאנצן גוף מיט טרייפות, מוז ער דיך אראפנעמען אויף אזא מין אופן, דאס איז א חלק פון חיבוט הקבר, געווען פאריגע וואך וויזיטן אין א שפיטאל, איך וויל נישט זאגן אין וועלכן, ליגן דארטן יונגע מענטשן וואס זענען צען יאר יונגער פון מיר, זיי ליגן מיט אזאלכע יסורים פון קענסער אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, איך האב אסאך מאל געטראכט און איך טראכט נאך יעצט אויך, מען וואלט געדארפט צוזאמשטעלן רבנים צו זאגן צו מען מוז דאס דורכגיין צו נישט, צו על פי הלכה איז מען מחיוב דאס דורכצוגיין. אז ס'קען זיין מ'איז נישט מחיוב. ווען ס'איז געווען ביי מיין טאטן עליו השלום זכרונו לברכה, האט מיין ברודער געפרעגט א רב, און די רב האט אים גע'פסק'נט וואס צו טון. כ'האב געזען ווי מיין טאטע האט זיך געמוטשעט פיר יאר אזוי, הערסטו? וואס דער טויט איז שוין געווען א מצוה רבה. כ'האב נישט געהאט קיין שום פראבלעם צו זאגן דיין האמת בשמחה. נישט נאר דאס, מ'זאגט טאמער האט מען א ירושה אויכעט, זאגט מען נאך א זאך אויכעט, זאגט מען הטוב והמיטיב, צו שהחיינו. כ'האב נישט געהאט קיין שום מין פראבלעם צו זאגן ברוך הטוב והמיטיב. אז דער אייבערשטער האט אים שוין צוגענומען, זיך פיר אדער פינף יאר געפלאגט מיט אלע יסורים, כל המחלה אשר שמתי במצרים איז געווען אויף אים, אים מחיוב געווען דאס צו טון, איך בין נישט געווען באלעבאס, כ'האב געהאט א ברודער, וואס ער האט געזאגט, ער האט געפרעגט א רב, איז געגאנגען. צו דער רב ווייסט וואס טוט זיך, מסתמא נישט. די סטייפלער גאון שרייבט בפירוש איך אסר' באיסור גמור אז מ'זאל ארויפלייגן אויף מיר די מאשין וואס מאכט מ'זאל אטעמען, איך אסר' באיסור גמור. עס שטייט נישט אין שלחן ערוך אז מען מיז דאס טוהן, מען האט ערפינדן א נייע זאך, עס איז דא גוים וואס זאגן אז ווען זיי שטארבן זאל מען זיי פארפרירן, ווייל פראוזן האלט זיך פריש, נאכדעם טאמער מען וועקט זיך אויף קען מען ווייטער פאנקשענען, דאס הייסט מען עלטערט זיך נישט אין די יארן וואס מען איז פארפרוירן, אפשר איז מען מחיוב דאס אויך צו טוהן, ווען א איד שטארבט זאל מען אים אריינלייגן אין א פריזער אין א מארג און אים האלטן דארט צען יאר ווייל אפשר וועט ער זיך אויפוועקן, שוין געווען מענטשן וואס האבן זיך אויפגעוועקט נאך אפאר יאר, נישט פון א מארג, אבער נאכדעם וואס ס'האט שוין געהייסן זיי זענען געשטארבן. סאו אפשר איז מען דאס אויך מחיוב צו טון, לאמיר וויסן וואס מען מעג, כ'וואלט געוואלט רבנים זאלן זיך אראפזעצן און מען זאל ארויסגעבן א בוק א ספר וואס מעג מען און וואס מעג מען נישט, ווייל טאמער טוסטו זאכן וואס מען טאר נישט ביסטו פשוט מצער דיין אייגענעם טאטן און דיין מאמען, מען מחיוב, כ'האב געזעהן דארטן ס'דא מענטשן אך. כאטש ס'איז דא יעצט איינער אין וויזשניץ א חבר מיינער, נעבעך מ'האט אים שוין אראפגענומען א פיס, און דעם נעמט מען אראפ דאס, און יענעם האט מען אראפגענומען יענץ, איז מען באמת מחיוב דאס אלעס דורכצוגיין? טאמער מ'איז נישט מחיוב ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן דזשאסט לעט מי דיי אין פיס. יעצט איך בין נישט קיין רב איך קען אין דעם נישט נעמען קיין שטעלע, איך האב געטון ביי מיינע עלטערן אלעס וואס די רבנים האבן געהייסן, אבער די רבנים זענען באמת רבנים? זיי ווייסן וואס טוט זיך מיט זיך? שטעל דיר פאר, מיין טאטע איז שוין געווען א איד פון כ'ווייס וויפיל אכציג יאר, שוין נישט געוואלט עסן. קיצור, אין מעדיקל לאו לייגן זיי נישט ארויף אין די יארן שוין קיין טוב פידינג. געגאנגען מיין ברודער, האט ערלעדיגט מיט א דאקטער אז מ'וועט אים נישט סוען איז ער מסכים עס ארויפצולייגן. ער האט געלעבט נאך זעקס יאר צו זיבן יאר נאכדעם, אבער איך זאג וויאזוי ער האט געלעבט, נאכ'ן האט מען ארויפגעלייגט א טרעיק, נאכ'ן האט מען ארויפגעלייגט א דעם וואס ס'מאכט מ'זאל עטעמען, און דאס מיט יענץ, די אלע זאכן, ס'איז נישט געווען איין מין מאשין וואס ער האט נישט געהאט אויף זיך. יעצט אוודאי אונז ווייסט מען ס'שטייט אז דא איין מינוט יסורים איז אזוי ווי זיבעציג יאר אויף יענע וועלט די אלע זאכן ווייסט מיר אונז נאר די שאלה איז אויב אזוי קענסטעך אים ארויף לייגן אויף א מאשין אפאר יאר און ער זאל אטעמען און ער זאל זיין דא פול מיט יסורים כאטש ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך מען דארף דאס אמאל ס'איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך ווייל מאדערן סייענס גייט מאכן אז מ'וועט קענען האלטן מענטשן טויטערהייט יארן יארן מיין טאטע האט געהאט עס איז דא א זאך וואס דאס הייסט א פעיסמעיקער, ער האט אריין געלייגט ביי די אכציג, ער איז שוין געווען טויט, די דאקטער האט מיר געזאגט ער איז געווען עקספייערט, מען זאגט נישט טויט איז עקספייערט, אבער ער האט אים נאך געהאלטן וויבאלד ער האט געהאט אינעווענדיג אין זיך א פעיסמעיקער, האסטו געקענט זען ווי יעדע צען מינוט, בום, האט אנגעהויבן די הארץ צו ארבעטן, עס האט געשאקט די הארץ און די הארץ האט אנגעהויבן צו ארבעטן אויף אפאר מינוט. און נאכדעם איז עס צוריק געשטארבן און דאס האט אזוי אנגעהאלטן צוויי דריי טאג דארף מען דאס צו טון הייסט דאס יסורים אויף די וועלט קען זיין ער פילט שוין גארנישט וואלט געדארפט נעמען רבנים מ'זאל זיך אראפזעצן און מאכן א שלחן ערוך אויף די אלע זאכן און יעדע פאר יאר וועסט עס מוזן פארענדערן ווייל ס'קומט ארויס נאך זאכן און נאך זאכן און נאך זאכן דאס הייסט דאס זענען זאכן וואס מען דארף זיך אראפזעצן ס'דא וואס מען מאכט א קידני טרענספלענט ס'דא שוין היינט א הארץ טרענספלענט א ליווער טרענספלענט ס'ארבעט מען לעבט יארן יארן נאכדעם. איך האב א חבר ס'האט געגעבן פאר זיין מאמען א דריטל פון זיין ליווער, עס דריי זין יעדער האט געגעבן א דריטל, מעשה פון צען פופצן יאר, און אלע לעבן זיך ברוך השם. דאס פארשטיי איך, דאס איז א נארמאלע זאך, אבער נישט אז יענער ליגט אין בעט און ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. יעצט, איך זאג נישט, איך זאג, איך זאג נאכאמאל, איך האב נישט קיין מיינונג אין דעם ווייל איך טשעפע נישט מיט לעבעדיגע און מיט די טויטע. איך האלט נאר אז מען דארף דאס אלעס מברר זיין ווייל אונז זעמער אין נאו מענס לענד יעצט. צוריק צו קומען דא צו די הכשר. ס'דא אמאל הכשרים וואס. מען טשיט אביסל, מען דארף זאלצן א שעה, מען האט געזאלצן א האלבע שעה, מען דארף אהער, מען דארף אהין, ס'דא אמאל וואס ס'איז דורך געפארן צוויי טשיקנס לעבעדיגערהייט, ס'דא וואס מען שעכט מער וויפיל מען קען, האט אן הרגשה, איך זאג נישט אז ס'איז כשר, אבער היינט איז שוין נישט קיין שאנדע צו קויפן א געהעריגן טרייפענעם בוטשער סטאר און. האט געשיקט פון ערגעץ א באקס פלייש אויף מאנטשעסטער, איז דער שליח געווארן סקעפטיקל אז צו א געשעפט, אין מאנטשעסטער שיקט מען פון אוט אוו טאון פלייש. כ'האב גערעדט פאריגע וואך אויכעט אבער זייער בקיצור ווייל ס'איז געווען יום טוב צו פאר צוויי וואכן. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט הערשל וויינגארטן והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם ס'איז נישט דער וויינגארטן וואס האט באקומען דרייסיג יאר צו זיצן אין דזשעיל ווייל ער האט געטון כל דבר אסור מיט זיין טאכטער. אגב, ער האט אויכעט א חלק פון זיין עבירות געטון אין אנטווערפן, נישט דער וויינגארטן ס'איז אן אנדערע וויינגארטן. עניוועי, איז למעשה איז א מורא'דיגע פראבלעם דאס, וואס דער וויינגארטן האט געטון איז, זיין טאטע זכר צדיק וקדוש לברכה נאך געווען א שייגעץ דעמאלטס, כדתיא פלעגט שעכטן, און זיי האבן געהאט צופיל געשאכטן, פלעגן זיי דאס פארקויפן ביליג פאר די גוים, אזוי הייסט עס, איך ווייס נישט, איז ער געגאנגען ער האט גענומען דאס ער האט עס אפגעקויפט, ער האט אונטערגעשטעלט א גוי ער האט עס אפגעקויפט, עפעס אזוי דערציילט מען, איך נעם זיבעצן טויזנט. און פיר הונדערט און האלב דיסקלעימערס און ער האט עס נאכדעם פארקויפט אין אנדערע פלעצער האט בית דין געזאגט מען קען דאס נישט טוהן ער האט עס פארקויפט פאר ביליגער האט בית דין געזאגט מען קען דאס נישט טוהן זאגט ער איך פארשטיי נישט איר זאגט אז דאס איז טרייפה צו נישט זאגט ער טרייפה איז עס נישט אבער דו קענסט עס נישט נעמען האט ער געזאגט איך קען יא נעמען עניוועי אין יוראפ זאלט איר וויסן אזוי ווי אין אמעריקע די הכשרים איז קאנטראלירט פון גבר אלים די דעברצינער האט זיך געמאכט א שחיטה אויף טשיקן האט מען אים נאכגעשאסן אינעם טראק. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז גבר אלימ'ס. דאמאלס איז נאר געווען איין זייט גבר אלים, היינט האמיר אונז נישט קיין מורא פון די גבר אלימ'ס, ווייל היינט זעמיר אונז אויכעט גבר אלימ'ס. ווען סאקמאר קאקמאר האט געסטראשעט זיי גייען מיך שיסן, און זיי האבן געשאסן, עטליכע מאל, עטליכע אינצידענטס איז געווען, כ'האב נישט קיין מורא געהאט, כ'האב מיר געעפנט דעם העמד, כ'האב געזאגט קענסט אריינשיסן אז דו ווילסט. ער זאגט אם אתה לא תסגור את ההאטליין אני יורה בך, דו וועסט נישט צומאכן דעם האטליין וועל איך שיסן. זאג איך קענסט שוין שיסן, איך האב נישט קיין מורא, איך האב נישט קיין שום פראבלעם זאלסט מיך יעצט אפשיסן אויף טויט. פארשטייסט אונז האמיר נישט קיין מורא. עניוועי, האסטעך געזעהן וואס איז געשעהן יעצט מיט דעם מלמד וואס האט געטאטשט א קינד? מען האט אים אנגעצינדן, נישט נאר אים, יענער האט נישט געדענקט פונקטליך אין וועלכן הויז ער וואוינט האט ער אלע דריי אנגעצינדן, אזוי איז אוי לרשע אוי לשכנו. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מען האט נישט קיין מורא היינט. דעמאלטס אמאל האט נאך געווען דער גרויסער מענטש און ער האט געדינגען די מאפיא, יעדער האט מורא געהאט. און שוין, דאס איז וואס דא איז געשען. איז אה קויפט מען יעצט עמטליך פלייש טרייפות און מען שיקט ארום און ס'טוט זיך, ווער האט מורא, ווער קאנטראלירט דאס אלעס? מ'האט געדארפט מאכן א מורא'דיגן תיקון אז מען זאל קויפן אפאר בהמות, ס'דא פארעמס, מען זאל ארויספארן מיט א שוחט, מען זאל שעכטן, און וואס איך האב האב איך און וואס איך האב נישט האב איך נישט, כ'דארף נישט קיין ארדער, כ'וויל שפיץ בריסט, איך וויל דאס, דאס האב איך געשאכטן, דאס איז ארויסגעקומען כשר, און אלעס זאל זיין מיט א קאנטראל פון דארטן ביז צו דיר אינדערהיים. ווער וועט עס טוהן? נישט ווייל ס'קאסט טייער, ניין, די כשר פלייש קאסט היינט כאילו ס'איז דא אזא זאך, נאר קיינער האלט נישט ביים טוהן גארנישט, פארשטייסט? איך קען נישט טוהן ווייל מ'האט דאך מיך געלייגט אין חרם, ווייל די פארשאלטענע לך לך רבנים האבן נישט געהאט וואס צו טוהן מיט זייער גוטן טאג נאר צו לייגן א מענטש וואס איז וואס איז א עסקן, לייגן אים אין חרם. ווי זענען זיי אנגעקומען? זיי זענען אנגעקומען אז ס'ארויסגעקומען אלע זייער שייגעץ שטיק, איינער זאגט ס'איז יעצט ארויסגעקומען א ספר אויף מקוואות פון זלמן לייב פילעפ, נישט ער האט עס געשריבן, ס'האט האט געשריבן, איינער וואס איז געזעסן ביי זיין שיעור הער איך ווי א צווייטער זאגט, ביסט משוגע? זלמן לייב איז דאך א פעגעט, ער האט דאך געשטופט אין תחת פאר דעם יחזקאל טייטלבוים'ס ברודער, יעדער ווייסט אז דעי דידענט ווין ביי דיס וואר עניטינג, זאגט יענער ביסט משוגע? זאגט ער ניין זיין טאטע אויך ר' יונה איז אויך געווען א חזיר, און דער זיידע איז אויך געווען א חזיר, האט ער ארויסגעגעבן אויף מקוואות, ס'איז זייער שיין. ס'איז דא היינט צענליגע ספרים, די שענסטע ספרים, ס'איז דא פון אלעם גוט, מען קען צאמנעמען מאכן א ליקוט און מאכן א ספר, ס'איז גארנישט נישט דארטן ליגט עס, זיין ברודער דער גרעסטער נואף געווען אין שאפראן און האט אפגע'חזיר'ט אלע בחורים, און היינט איז ער אין בית דין אין סאטמאר ביי זאליקע און איז ער דער הויפט בית דין דארט, פארוואס? ער האט ארויסגעגעבן א ספר, א דיק ספר פרשת הכסף, פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט היינט פאר, ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר, עניוועי. ס'איז געווען א רב, רב טל, כ'האב נישט געהאט צייט צו רעדן ווייל ס'איז געקומען יום טוב. פאר צוויי וואכן צו פאר דריי וואכן, רב טל איז איינער פון די חשובסטע רבנים אין ארץ ישראל, ער האט געמאכט ספרים, ער האט א ישיבה, ער האט אלעס, ס'קומען יעצט צענליגע פרויען צו פוינטן די פינגער אז ער האט מיט זיי געוואוינט, און זיי זענען אשת איש, אפילו נישט אשת איש, איך מיין א נדה איז אויכעט א פראבלעם, מ'האט אים יעצט ארויסגעווארפן פון די בית דין, מ'האלט אים ביים איינזעצן, סאו קען ער לערנען, סאו ביג דיעל. דאס הייסט אז ער קען לערנען איז וואס? מעג ער גיין אונטערשרייבן אויף א פרעמדן מענטש? ווער זענען זיי? די סאטמאר האבן זיך איינגערעדט זיי פירן אידישקייט, זאג איך פיין, פירטס אידישקייט איך בין מסכים, פירטס, אבער פירטס, נישט פארפירטס, זענען דא צו פארפירן אידישקייט, זיי אני ואפסי עוד, קיינער טאר נישט, און איך וועל אויך גארנישט טון, איך וועל זיין ביזי צו דער עירוב איז יא מותר צו נישט. זיי האבן ארויסגעשטעלט יעצט צעטלעך, זיי האבן מיר ארום געשיקט א בריוו אז די אלע וואס האבן מורא פאר זיי אז טאמער זיי פארפירן וועלן זיי אונז ארויסטרייבן פון ווילימסבורג, קודם וואוין איך נישט אין ווילימסבורג און דארטן פון מיין פלאץ ווי איך וואוין קענט עטס מיך נישט ארויסווארפן ווייל דארט איז נישט דא קיין ניינטי פריסינקט און קיין סיקסטי סיקס פריסינקט דארט, דו קומסט אריין דארט און איך קאל אפ, איך מאך אן ארדער אוו פראטעקשן און מען זעצט ענק איין, זיי האבן נישט קיין מורא פאר ענק, עטס האט ענק אריינגעזעצט אין ווילימסבורג אונז געמיר ענק ווילימסבורג, מען האט יעצט אויכעט אטאקירט צוויי בחורים, די פאליס האט עס באהאלטן, איך זאג ענק נאכאמאל. מיין בלוט איז נישט געווען פון הפקר, און די קינדער'ס בלוט מיט זרע וואס מ'האט נעבעך אומגליקליך געמאכט איז נישט הפקר, און גאט עט ענק אזוי דערטרענקען אין ווילימסבורג אז עטס עט נישט האבן קיין תקומה דא. עטס עט זעהן איין מזל האט עטס, די וואס האבן הייזער קענען עס פארקויפן און קויפן זיך אין א ביליגער פלאץ, באט יור נאט גאנא סורווייוו דיס, ווייל אונזער בלוט און די קינדער'ס בלוט און די קינדער'ס זרע וואס מ'האט מיט זיי געטון וואס מ'טאר נישט, דאס עט ענק נישט פארצייעט ווערן. עטס עטס לויפן פון דא וכשלי איש באחיו, און דו שרייסט די פאליס האבן עס באהאלטן, די זעלבע פאליס וואס עטס האטס גענוצט זאלן באהאלטן ענקער שייגעץ שטיק, איז די גוים נוצן יעצט אז מען זאל באהאלטן זייער שייגעץ שטיק, סא וואי דאנט יו אנדערסטענד דעט? איך פארשטיי עס זייער קלאר, און עט די ענד אוו די דעי איז דא א באשעפער וואס פירט די וועלט, דאס זאלט עטס אייביג געדענקען. סא עניוועי. איז דער וויינגארטן פלעגט קויפן פלייש און ער פלעגט עס פארקויפן פאר גרוזיאנער אידן דארטן אין אנטווערפן און אין איך ווייס מסתמא לעבן אנטווערפן איז דא בריסלס און אין אונגערן איך האב אים אמאל געטראפן ער איז געווען ביזי מיט מיידלעך אין אונגערן ער זאגט אז ער העלפט עס ארויס נישט קיין חילוק נישט דאס איז די פראבלעם ער דעליווערט זיינע פלייש אין די טרייפענע און בית דין האט אים גערופן און האט אים געזאגט אז ער זאל עס אויפהערן ווייל ער טאר עס נישט טון האט ער געזאגט פארן בית דין אויפן איידעלן אופן קיש מיך אין איך וויל נישט זאגן דאס אנדערע ווארט, פאר וועם האט ער מורא צו האבן? האט נישט קיין מורא. מען האט אים געכאפט אז ער האט געהאט א הכשר פון א רב וואס ער לעבט שוין נישט זעקס יאר, האט אים, א, נישט זעקס, אבער אפאר יאר, האט ער אפגעקאלט, זאג מיר, דאס פלייש איז שוין אזוי אלט, וויל איך דאך עס נישט עסן. זאגט ער, ניין, ניין, נאר דער הכשר איז אזוי אלט. און דאס איז וואס דא גייט פאר, ער האט אפיציעל גענוצט א הכשר פון א רב וואס ער לעבט שוין נישט אסאך יארן, און ער האט געפעלטשעוועט, געהעריג אז ער האט געפעלטשעוועט די הכשר פון. בית דין. יעצט ווען בית דין איז ארויסגעקומען קעגן אים אז מ'מוז זיך כשר'ן די כלים און מ'טאר נישט נוצן די פלייש, האבן זיי אפילו נישט געשריבן זיין נאמען, זיי האבן עס געשריבן מיט ראשי תיבות, צדיק ו', צבי וויינגארטן. אונז ווייס מיר זיין נאמען. פארוואס האט בית דין מורא דאס צו טון? ווייל ער האט זיי געזאגט, ליסען, איך האב אויף ענק אזויפיל מעשות פון ענקערע נבילות און טרייפות, אז אונז גייען מיר זיך פארמעסטן. זיי זענען שטיל געבליבן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מ'האט מורא פאר יעדן ראצער. דאס האט מיר איינער געזאגט, איינער האט מיר געזאגט ווען מ'האט געלייגט דעם חרם, זאגט ער פאר הונדערט טויזענט דאלער קענען עס אראפ נעמען, זאג איך אים איך האב נאך א וועג, איך ברענג אריין די רוסישע מאפיא, איך דארף נאר איינעם מקלען, איך דארף נישט קיין צוויי, איך קען איינעם גוט אנמקלען מיט די רוסישע מאפיא, וועסט זעהן ווי אלע צוריקציען, זיי וועלן קומען נאכווארפן די רעזיגנעישאן, אז זיי ציען צוריק. נאר איך גיי דאס נישט טוהן ווייל די סוף שלאג איך מיך פארן אייבערשטן, איך האב א פארטנער און דער אייבערשטער וועט שטיין ביי מיין האנט און וועט מיך נישט לאזן פאלן, ס'איז א באמפי ראוד, דאס איז יעדע זאך וואס מען טוט פארן אייבערשטן איז אביסל באמפי, אבער עט די ענד אוו די דעי זענען זיי אלע געפאלן אויף די נאז, אליהו מלאך הברית איז געווארן אן אוהב, שטעל דיר פאר ער איז ארום געלאפן חזקאל טייטלבוים די גאנצע צייט מיט א טאשקע אליהו מלאך הברית, ס'הייסט ער איז די אליהו מלאך הברית, קוק ער איז געווארן א נואף. ער איז אויס מלאך הברית, סאטמאר האט איהם געזאגט דו קענסט בלייבן דא דיין ווייל ביסט א טייטלבוים און זאלי קאבעקט דיך, אבער אליהו מלאך הברית ביסטו מער נישט פון אונזער קהילה, און מענטשן האבן מורא צו געבן א ברית ווייל קען זיין ער איז אינפעקטעד, פוי, געטאטשט זיין שוועגערין. איז למעשה מען דארף וויסן רבותי, אונז מוז מיר סעטלען דעם ענין פון טרייפות. און זאלטס נישט מיינען מהדרין איז בעסער און דזשעי דזשעי בעסער, ביי די מילכיגס איז אויך דא אירע פראבלעמען, און יעדע זאך וואס האט א הכשר איז אירע פראבלעמען, איך וויל ענק פרעגן א פשוטע קשיא, איך בין משוגע איך ווייס נישט וואס טוט זיך, אבער איך וויל ענק פרעגן, איך האב אליין געהערט א טעיפ ווי דער מאגראווער האט געזאגט אז מען טאר נישט נוצן סטראבערי ווייל ס'איז נישט דא א פלאץ וואס איז נישט אינפעסטעד מיט בעלי חיים, זענען אפילו אמאל געפארן אויף מעקסיקאו און זיי זענען געווען איינגעשטעלט מיטן לעבן, אבער למעשה זיי זענען צוריק און דארט איז אויכעט נישט דא. קיין ריינע. קומט אויס אונז האמיר א פראבלעם און דעטס איט, אונז ווייס מיר. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט די מאגראווער רב, כ'האב געפרעגט אים וואס איז מיט די סטראבערי יאגערט? זאגט ער ביסט גערעכט, צו מארגן האט ער אראפגענומען די הכשר פון די סטראבערי יאגערט. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט א וואך שפעטער, כ'האב געפרעגט אים וואס איז מיט די סטראבערי אייז קרים? שוין, בקיצור זאגט ער ער נעמט אראפ דעם הכשר, ער האט אראפגענומען אלע דריי הכשרים פון די סטראבעריס. נאכדעם האבן אים די בעלי בתים געזאגט ליסן גיי אין דר'ערד, אונז ברויך מיר דיך נישט, און זיי האבן אריינגערוקט א צווייטן רב, מען האט געטשענדזשט דעם רב המכשיר, נו פרעג איך דיך ווי כשר קען שוין די פאבריק זיין, זיי האבן ארויסגעווארפן דעם מאגראווער, ווייל ער האט אמאל געזאגט א דרשה אין קרית יואל אז סטראבערי איז נישט דא קיין כשר'ע, מען האט אראפגענומען די אייזקרים, מען האט אראפגענומען די יאגערט, האבן זיי געזאגט גיי אין דר'ערד, זיי האבן געטראפן אן אנדערן און יענער זאגט אלעס איז כשר. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? זאל מען אונז גלייבן די רבנים? ניין, וויאזוי קלערט עס א מענטש? האו דו יו פיגער דיס אוט? און דאס איז וואס דא גייט פאר. רבותי, עטס דארפטס נישט גיין דאווענען ראש השנה יום כיפור און סוכות, ווייל טאמער דאווענט עטס דאווענט עטס צו איין מענטש, ער הייסט נבוכדנצר הרשע. אזוי זאגט רש"י, איך זאג נישט אייגנס, איך זאג נאך א רש"י. רש"י זאגט אז עטס זענט זיך מטמא מיט עריות און מיט מאכלות אסורות, הרי אתם כנבוכדנצר וחבריו, עטס האטס מיט מיר גארנישט, א איך בין נישט ענקער זאגט דער אייבישטער, דעטס איט, סאו וואס וועט עטס גיין וויינען, רבונו של עולם זאגט דער אייבישטער וועיט א מינוט, הו עם איי, איך בין צו ענק גארנישט, נבוכדנצר גייטס דאווענען צו אים, אפשר קען ער ענק העלפן חס ושלום, סאו בקיצור רבותי, דער אייבישטער האט א סיסטעם פון מאריך אף וגובה דיליה, מען גייט מאכן א חזיר'ישן טאג א גאנצן זומער, און ווען ס'וועט קומען ראש השנה, יום כיפור און סוכות, וועט דער אייבערשטער פארשרייבן אזא יאר, איך וויל נישט טראכטן. די וועלט שטייט עניוועי אויף א האר יעצט, די גאנצע וועלט שטייט אויף א האר מיט מלחמות און מיט אלעם, און ממש אויף אונטערצוגיין. סאו, רבותי, לעטס טריי טו מעיק סאמטינג קאושער. האט מיר געבעטן איך זאל זיך אריינלאזן אין הכשר, זאג איך אים, איך דארף נישט, איך האב נישט קיין פראבלעם צו ס'וועט יא זיין, די הונדערטער מיני קינדער וואס מען ברענגט פאר קינדער די קענדיס מיט זאכן צו ס'זאל זיין כשר צו נישט דעט דאזענט באדער מי, איך וויל אנהייבן מיין פלייש, זאגן זיי פלייש קען מען נישט ווייל סאטמער ארוינים זאלוינים, זאג איך מען קען נישט דעמאלטס לאמיר שוין לאזן אזוי ווי יענער האט געזאגט אז כ'עס שוין חזיר זאל עס רינען אויף די בארד, כ'וועל מיך זארגן פאר די טשונגאם וועל איך מיך זארגן, איך האב מיך געזארגט פאר די מחילות מען זאל נישט טאטשן די קינדער און פאר די פלייש אבער די פלייש קען איך מיך נישט זארגן ווייל קיינער איז נישט דא צו העלפן. טאטשן די קינדער האט אויך קיינער נישט געהאלפן, נאובאדי. היינט יא ברוך השם יעדער זאגט ס'איז געווען גוט, כ'האב ענק אלע אין דר'ערד מיט ענקער אלע קאמפלעמענטס, איט וואז יור דזשאב טו דו וואט יו דידנט דו, ווען בין איך לאז עס ווען, וואלט געווען אן אומגליק אויף אייביג, כ'האב ענק געוואלט פארציילן אז ס'האט געהייסן אז כ'גיי יעצט פארן אויף ארץ ישראל צו מאכן א אייז מקווה, ס'איז דא דארטן א מקווה וואס. זיי זאגן אז ס'איז שוין נישט געווען אסאך אסאך יארן קיין מי גשמים דארטן, און יעצט איז דאך זומער, ס'רעגנט נישט, מ'דארף דאך מאכן א מקווה, ס'האט געהייסן אז מ'גייט מאכן א אייז מקווה, האבן זיי אויסגעוועלט אז איך זאל עס קומען מאכן ווייל איך האב געמאכט אמאל אין א שטאט אין ארץ ישראל, כ'וויל נישט זאגן יעצט דעם נאמען ווייל ס'איז שוין אלטע היסטארי, און רב עובדיה יוסף האט נאך געלעבט דעמאלטס, האט ער געזאגט מ'טאר נישט מאכן, ער האלט אז מען טאר נישט מאכן אייז מקווה, און איך האב אים געטענה'ט, ס'איז נישט דא קיין מקווה אין די שטאט, און דו קענסט נישט זאגן מען טאר נישט, סטעפ אוועי, ריק דיך אוועק, און לאז אנדערע וואס זיי זאגן אז מען מעג, פרעגט ער דו מעגסט? זאג איך אים יא איך מעג, פרעגט ער דו ביסט דאך א סאטמארער תלמיד, דער סאטמאר רב שרייבט דאך אז מען זאל נישט מאכן, זאג איך אים איך בין אבער אויך א וויזשניצער תלמיד, ס'איז געווען דער טל חיים, איז געווען דער אנטיניער רבי שרייבט מען זאל יא מאכן, שוין, זאגט ער מיר ווייל ער איז מסכים אז איך זאל עס מאכן, קודם וויל ער, האט ער מיך. דורכגעשמועסט וויאזוי איך מאך עס און ער איז אזוי נתפעל געווארן אויף יעדע הלכה וואס איך האב געדעקט, און נאכדעם זאגט ער איך מוז אים געבן א צעטל אז פאר ס'וועט קומען די נעקסטע עונת הגשמים מוז איך אליינס קומען איבערטוישן די בור און אויך דעם אוצר, ס'איז אסאך ארבעט אויסצוטרוקענען. צו טוישן, אזוי האב איך געטון, און ברוך השם מען נוצט עס שוין, אבער וואס איז געווען איז אז מען האט עס אינגאנצן גענוצט פיר חדשים, ווייל נאכדעם האב איך שוין אריינגעלייגט געהעריגע מי גשמים, האבן זיי יעצט אויך געהאט דעם זעלבן פראבלעם, האבן זיי געוואלט אז איך זאל קומען, האב איך זיי געזאגט הערטס מיך אויס, שיקטס מיר פיקטשערס פון די מקווה ווי אזוי ס'זעט אויס, און די מקווה איז א אלטע מקווה, שוין נישט קיין נייע, און מען קען יוזן ווי מען זאגט אן אווערהאול. זאל עס אביסל משפץ זיין, אויפצופיקסן, זאג איך זיי, הערטס אויס, איך דארף קומען צוויי מאל, דארף עס קאסטן יעדעס מאל, די טיקעט מיט מיין דארט זיין דארף קאסטן פיר פינף טויזנט דאלער, צו נעמען די אייז, האב איך געזאגט איך וויל עס דווקא נעמען אין איין פעקטערי אין טבריה, דווקא דארט וויל איך עס נעמען, ווייל ער טוט אלעס וואס איך הייס, און ער האט אויכעט, ער לאזט מיך האלטן א עקסטערע פיר און צוואנציג שעה אז ס'זאל זיין זיכער, ווייל ס'איז דא קליינע באבעלעך וואס מ'זעט אלץ אין די אייז, טאמער דאס איז נישט גענוג הארט, איז דאך ס'איז נישט קיין היתר פון קיין קרח, כ'וויל דווקא זאלסט עס נעמען דארט, בקיצור זיין פרייז איז אויסגעקומען, יעדנס פרייז רעדט מען דא פון אכט ניין טויזנט דאלער, האב איך זיי געזאגט כ'וועל דיר זאגן עפעס, דו גייסט אריינלייגן אכט ניין טויזנט דאלער, געב איך דיר אן עצה, נעם דאס געלט און זיי משפץ די גאנצע מקווה. האסטו דא כאטש א שיינע נארמאלע מקווה? זאגן זיי יא אויף שיפוצים האט די עירייה גענוג געלט, למעשה זיי גייען עס מאכן סא עס איז געבליבן אז כ'פאר נישט יעצט צו מאכן א נייע מקווה, אבער כ'וויל מסביר זיין וואס דאס הייסט פארוואס דארף מען האבן סאטמאר און מען דארף האבן מדינת ישראל ווייל סאטמאר איז אן עגאאיסטישע רעזשים, מ'קען נאכשרייען פרויען וואס זענען שוואנגער און וואס זיי שטופן קערידזשעס, ווער ביסטו? ווער האט דיך געשטעלט באלעבאס אין ווילימסבורג ווייל ס'איז דא א הונגעריגער חזיר דער שטערן, יצחק שטערן, וואס ער וויל מאכן געלט און יעדער געט אים נאך? ניין, אונז שטעל מיר עס אפ, אונז פייט מיר אויף דעם. מען הרג'עט זיך ארום? יא, איך זאג זיי אלץ, די גאווערמענט איז באלעבאס דא אין שטאט, נישט סאטמאר. די זעלבע האבן זיי זיך יעצט אויסגעלערנט די גאנצע צייט פון דעם ענין פון די וועקסינעישאן. די וואך האט דער גאווערנער געזאגט. יעדער מוז זיין וועקסינירט. זיי האבן געמיינט זיי זענען באלעבאס און זיי פלעגן האבן אלץ זייערע וועגן וויאזוי זיי האבן זיך ארויסגעדרייט? ווער ס'געדענקט ס'געווען איינער הערץ פרענקל האט אמאל גע'גנב'עט מיליאנען, ער איז געווען אין חינוך, א גאנצע זאך גע'גנב'עט פון די גאווערמענט, עס האט געדארפט זיין זיין הירינג אינמיטן און א טאג פארדעם האט מען עס מבטל געווען ווייל סאטמאר האט געהאט די קאנעקשאנס, היינט האבן זיי נישט ווייל אונז זעמער אויך סאטמאר און אונז וויל מען נישט אז זיי זאלן האבן קאנעקשאנס ווייל זיי זענען רוצחים. אבער איך פלעג דאווענען, איך בין אוועק פון יענע שול. דארט איז דא די ר' חיים מוישע'ס משוגעים הויז פון די קראנקע קינדער קומען זיי צו אונז דאווענען, איז ער געגאנגען און זיי האבן עס געוואלט אפקויפן, משה דוד האט געווארפן אן אויג דערויף, ער לויפט דאך ארום אין ריעל עסטעיט ער קויפט איבער יאר, יו דזשי או קויפט, און זיי האבן געוואלט ליקווידירן דעם קינדער היים, וואו אהין די קינדער גייען זאלן זיי גייען אין דר'ערד, סאטמאר האט זיך נישט געזארגט פאר מענטשן, איז למעשה האט מען עס יעצט מבטל געווען ווייל מען האט געזען אז משה דוד'ס א זון איז איינער פון די מענטשן וואס זיי ווילן עס קויפן און ער איז אויף די באורד. פאר יו דזשעי או, ס'א קאנפליקט אוו אינטערעסט, אזוי איז געגאנגען דער אידי מאנדל, זיי האבן אפגעקויפט דארטן אויף פלאשינג עוועניו דא א קראנקע, דארט האט מען נישט געקענט טרעפן א קאנפליקט אוו אינטערעסט האט מען ארויסגעווארפן דעם גאנצן מוסד, אבער אידי מאנדל איז א בעל צדקה, ביי יעדן בית מדרש עסטו טרעפן זיין נאמען מיט גרויסע ווערטער, עניוועי, איז זיי האבן זיך אויסגעלערנט אז. דא איז מער נישט דא סאטמאר, ווייל אונז זעמער אויך סאטמאר און אונז האמער א רעכט צו זאגן אונז זעמער נישט אינטערעסירט, אונז וויל מען נישט אונזערע קינדער זאלן גיין אין חדרים ווי ס'איז דא קינדער וואס זענען נישט וועקסינעיטעד, ווי דאנט וואנט איט, צוביסלעך ס'ארבעט, די סאטמארע גארבידזש גייט נישט מער, סאו עניוועי איז דא מדינת ישראל און ס'איז דא סאטמאר. סאטמאר איז אזא סאדיסטישע ארגענעזעישן וואס ס'געבן נאר ווער ס'האט א לאנגע בארד ביז צום פופיק, ער קען טאטשן א קינד אין די מקווה, און ער קען שרייען שייגעץ! גנב! דאס איז סאטמאר! ס'איז אלץ געווען, נאך אינדערהיים אויכעט, אבער יעצט שפראצט עס ארויס, יצחק שטערן האט מען ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, זיי קומען דא אינז טוהן טובות און מען מוז אים אריינעמען ווייל זיין טאטע האט געשריבן א בריוו אז זלמן לייבן קומט זיך אויך אויף ירושה און זיין טאטע האט זיך אנגענומען פאר זלמן לייבן, בקיצור איז יעדעס מענטש שרייט יצחק נא וואס איז מיט הכרת הטוב האט ער אראפגעברענגט זלמן לייבן, זלמן לייבן וואלט געקענט זיין א נארמאלער מענטש, זלמן לייבן איז נישט א נאר ער איז א בהמה קענסט נישט רעדן צו דעם, זלמן לייבן געווען א נארמאלער מענטש און יצחק שטערן האט אים אזוי ביטער אראפגעברענגט. גערעדט. כ'האב גערעדט מיט איינעם פון ר' דוד פיינשטיינ'ס מענטשן, ער זאגט אז ר' דוד האט געבעטן יצחק שטערן, נאך די ערשטע וואס מ'איז געפארן ראטעווען אידן פון פראנקרייך, האט ער געבעטן ר' דוד, ער האט זיך אויך מיטגעפארן, איך וויל האבן א דין וחשבון וויפיל געלט ס'איז אריינגעקומען, ס'איז אריינגעקומען מיליאנען, און וויפיל ס'איז וואס מ'האט געטון מיט דעם געלט, קיצור, איז דער שטערן האט אים נישט געגעבן קיין דאן. קיין דאך, קיין דין וחשבון. האט ער געזאגט, העי, דעמאלטס איז עס א גניבה געשעפט, זאל מען מיך נישט נוצן. ער האט זיך ארויסגעשטעלט פון דעם, ער וויל פון דעם נישט וויסן. איך האב געמיינט אלטע סאקמאר-אזיאטישע מארמאר שווענק. זיי גייען זיך שלאגן קעגן ציונות, זיי גייען פאר אידישקייט. אפגע'גנב'עט געלט, מען האט דא געדינגען סטעדיומס, גענוצט בחורים קעגן דעם רשות פון די עלטערן. יצחק שטערן, טאטעס האבן זיך באקלאגט, האב איך געזאגט, העי, ער איז דיין זונ'ס מנהל אויכעט. ער וועט נאך הייסן דיין זון זאל דיר קומען שפייען אין פנים אויכעט. יא יא, עטס וועט ענק אויסלערנען, דאס איז א סאדיסטישע ארגענעזעישן, יעצט סאקמער קאקמער וועט נישט געבן, ווער ס'איז נישט קלאר אין די שיטה וועלן זיי נישט געבן קיין געלט פאר א מקווה אויך נישט, און ווייסט כ'וועל דיר זאגן ברוך השם אונז ברויך מיר נישט, ס'איז געווארן איינער יעצט ראש עיר אין פתח תקווה אין ארץ ישראל וויטין עיט מאנטס. האט ער אלעקעיטעד טו און א העלף, טו פוינט עיט, מיליאן שקל פאר פיר נייע מקוואות. האט מען אים געפרעגט ביסט דאך קוים ראש עיר וויאזוי האסטו דאס געטון? זאגט ער איך בין געגאנגען באקוקן די מקוואות איך האב געזען ס'איז ס'איז נישט גוט ס'איז איטס נאט אפ טו פאר איך האב געשאפט געלט אין נגב פאר צען מקוואות נישט יעצט די לעצטע פאר יאר פאר צען מקוואות מ'האט אלעס משפץ געווען ס'קומען אסאך עולים חדשים דארטן מיר איז א חילוק צו יענער יא א מדינה זי מיינט צו נישט, זי גלייבט יא אין די מדינה צו נישט, דער אייבערשטער זאגט אים אויכעט וטבל במים, ער מוז זיך אויכעט טובל'ען אין וואסער נאך א וועסט, נאך דם נדות. סאו אונז האמיר הנאה אז ס'איז דא א מדינה, די מדינה פראקלעמירט אונז זעמער א לאנד וואס אונז געמער פלאץ פאר אידן, פאר קאטוילישע, פאר מוסלימס, פאר עווריבאדי אלייק, און דאס איז מוראדיג וויכטיג. ווייל ווען דו ווערסט איינזייטיג גייסטו אין דרערד, און דאס איז וואס דא איז געשען. איך האב געוואלט גיין אריין אין כולל, איז געקומען דער משוגענער נאסער יאסעל זאל פאלן אין קבר, ער זאגט ער קען דיך נישט, ביסט טאקע זייער א וואוילער בחור און דו האסט גוט געלערנט, דו האסט גוטע כשרונות, אבער מען קען דיך נישט ארייננעמען ווייל דו האסט נישט געלערנט אלע יארן אין סאקמאר, דו האסט געלערנט אין ארץ ישראל און וויזשניץ אויכעט. פארשטייסט? דאס דאס איז סאדיסטיש. אבער דעם פאוסט אפיס קלערק, דעם הרב חיים מנשה'ן, דאס האט מען יא גענומען, כאטשיג ער האט נישט געלערנט אלע יארן אין סאטמאר, ער איז געווען מגיד שיעור ערגעץ אנדערש, און דעמאלס איז ער געווען א פאוסט אפיס קלערק. דאס דאס איז די די איינזייטיגקייט. סאטמאר האט זיך איינגערעדט זיי קענען אלעס און זיי מאכן אלעס, זיי קענען נישט. עניוועי, סאו האמיר אונז. א מדינה וואס די מדינה געט גענוג געלט פאר מקוואות, אז סאטמאר זאל נעמען זייער געלט זאלן עס פארברענען, די גאווערמענט געט אונז גענוג געלט פאר מקוואות, האבן זיי געזאגט אז אויף צו מאכן שיפוצים האבן זיי א תקציב און מען קען קומען מען קען מאכן, אבער איך האב זיי געטענה'ט ווארט נאך אויס צוויי דריי חדשים, ס'איז דא אין דעם געגנט ס'איז דא אנדערע מקוואות אויך, ס'איז זייער נאנט ס'איז וואקינג דיסטענס. אויפגעשטעלט. זיכער מאך נישט קיין אייז מקווה, ווייל ס'וועט דיך קאסטן אזויפיל געלט מיטן איבערמאכן, און נאכדעם גייט ארויס א שם. מיר האט געזאגט דארט ווי איך האב געמאכט אן אייז מקווה, כ'האב געמאכט אפאר, אבער די איין פלאץ ווי כ'האב געמאכט א אייז מקווה איז זייער א שטארקע בן תורה'דיגער ישוב, און זיי האבן אלע געוואוסט דערפון, כאטש הגאון רבי עובדיה איז געווען דעמאלטס אויפן דאך און, ער האט געזאגט ס'איז טאקע פסול און מ'מוז עס איבערמאכן, און ער האט מיר געגעבן א בריוו אז איך מעג עס מאכן, ער האט. געהאט אויסגעהערט אלעס וואס איך זאג, און איך האב אים געגעבן א בריוו קעגן דעם אז דעם טאג וואס ס'קומט נאך תשרי עונת הגשמים בין איך דא איבערצומאכן, און כ'האב עס אזוי געטון. בכל זאת נאך האט געדויערט דריי פיר יאר, די מעשה איז שוין אלט צען יאר. ס'האט געדויערט דריי פיר יאר ביז די ערשטע בני תורה האבן עס געוואלט נוצן, ווייל כ'האב זיי מסביר געווען אז איך האב עס איבערגעמאכט ס'איז נישט מער קיין קונסט אייז מקווה. מענטשן וואטשן וואס דו טוסט, מענטשן גיבן אכט אויף יעדן טריט. חוץ ציונות האט אונז דער אייבישטער געגעבן נאך אסאך הלכות, און ווייל דער עולם זעט ווי פאלש מ'איז און די גאנצע שיטה, מ'האט דעם רעבען פארפירט, מ'האט פארפירט אונז, אט דאס האט דער רבי געזאגט, מ'האט ארויסגעגעבען סטעיטמענטס, מ'האט פארפירט אלעס, דא יעצט נאך איינער א מענטש, ער איז געווען פון די נטורי קרתא אין מאנסי, די. נישט. שווארץ האבן זיי געהייסן א זייער א נטורי קרתא'דיגע משפחה, ער פלעג פארן פארברענען פאנען, און ער איז געפארן און האט זיך אומגעקוקט וואס טוט זיך אין מדינת ישראל, האט ער געזעהן ס'איז גארנישט אזויפיל שלעכט ווי מ'האט עס געמאכט, בקיצור ער האט זיך דארט באזעצט און ער איז היינט א שוטר, ער איז א פאליס, און ער האט געראטעוועט אמאל אידן פון הארגענען, עפעס אן אראבער איז אריינגעקומען האט זיך געוואלט שטעכן און ער האט אים אפגעשאסן, האט זיך אויסגעלערנט, כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך. בלאף טעיקס ען ענד. מען זאגט יו קען פול אלל פיפעל סאם טיים, יו קען פול סאם פיפעל אלל דע טיים, באט יו קענט, מען זאגט אויף דזשאוק פלעגט מען זאגן באט יו קענט קאן עדיסאן, באט יו קענט פול אלל פיפעל אלל דע טיים, דאס האט מען אונז געטוהן, מען האט פארקויפט לגיונות, אונז האט מען פארקויפט אז דער קלויזנבורגער רב גייט מיט א פראק און א צילינדער, ער האט זיך געשמדט אין ארץ ישראל, ער האט געטוהן זיינע עוולות, ער האט באקומען גרויס געלט פון די מדינה, האט ער געהייסן מען זאל לערנען עברית, אין חדר אויכעט און אין מיידל סקול, ער האט געהאט זיינע עוולות, אבער נעווערדעלעס ער איז געווען א נרדף, ווי איך פארשטיי א נרדף מ'נעמט א מענטש מ'האט זיך אנגעלייגט אויף אים, פארוואס ווייל ער האט געוואוינט אין איין שטאט מיט סאטמאר און דעמאלט האט מען געהאט א רעכט צו פייניגן יענעם, היינט פייניגט מען נישט, אז איך האב געזען דעם פראטעסט וואס איז געווען ביי שבת, איך האב אנגעזאגט די הייעסט אפישעלס אין די לאו סיסטעם, איף עני אינסידענט איז גאנא העפן ווי גאנא קיפ יו ריספאנסיבל ווייל זיי זאגן אז משה דוד האט גע'אישו'ט א סטעיטמענט אז די פאליס איז מיט אונז. פאליס איז מיט ענק? דעטס בייעס און דער עולם וויל עס נישט מער. דער עולם האט פעסטגעשטעלט ס'איז איין שטיק בלאף אלעס. און איך זאג נאכאמאל פאר דעם יצחק שטערן, דיך העט מען ארויספירן פון צו זיין א מנהל אין די תלמוד תורה. דו טארסט דאס נישט טון וואס דו טוסט. דו ביסט א טערעריסט גיי ערגעץ אנדערש זוך דיר אן אנדער פלאץ לאז דא א קאמיוניטי זאל קענען וואקסן להשם ולתורתו איך האב טעסטימאני פון עטליכע פון וויפיל מענטשן דו ווילסט אז דער שייגעץ איז ארום געגאנגען אין קעמפ מיט פופצן צוועלף פופצן יאר צוריק און ער האט געשריגן יעדער זאל זיך צוזאם קומען נחום ראזענבערג ס'איז ער זעצט קינדער ער זאל שרייען אויפן שפיין ער קען אים גארנישט טון ווייל א קינד קען מען גארנישט טון זאג אנגעפליקטע בהמה יצחק שטערן, איך וואלט געגאנגען שלאגן א קינד? איך וואלט דיך געשלאגן ווייל איך ווייס ווער ס'שיקט דאס קינד, איינער שלאגט די דאגי, די דאגי בייסט אים, די דאגי איז א שליח, איינער האט אים געשיקט, דו רשע מרושע דו טינוף וואס דו ביסט, איך האב געהאט אסאך ארבעט ווייל איך האב געדארפט ערלעדיגן אז. די טשיילד סעקשועל אביוז זאל ווי מען זאגט אריינקומען אין אמט, און ברוך השם ס'איז איבעראל אין אמט, מען האט געזאגט ס'איז איבעראל אין אמט, מען קאלט מיך רייט און לעפט, און יעצט קומט זומער מען דארף צוגרייטן אלע קאונסלערס גרייט מען צו היינט זיי מוזן אונטערשרייבן א פעיפער אז זיי טאטשן א קינד גייען זיי אין דזשעיל. דערס נאו סעקאנד טשענס. חוץ סאקמער קאקמער זיי האלטן נאך נישט אז מ'דארף אונטערשרייבן די צעטלעך. נאך גארנישט ס'איז יבא יומו. ס'דויערט ס'דויערט צייט. אויסער סאקמער קאקמער נאך דא נאך א חלק פון כלל ישראל וואס יעדער איז מיט מיר און זיי פאלגן און דאס גייט אן יעצט אין ארץ ישראל איבעראל ס'גייען ס'פארן טויזענטער מיידלעך אלל אווער די ווארלד פון וואטעווער יו נאו ווען מ'פארט מיט די קעמפס מיט אלעם. יעדער וואס ס'פארט מיט האט א בריוו אז עניבאדי טאטשעס אים איז עס דזשעיל. די בולשיט האט זיך גענדיגט דאס ווייקן אין די מקווה. איר ווייסט די ערלי ווייקינגס האבן אויסגעטראפן אמעריקע. ס'דא חברה ווייקן זיך אזוי לאנג אין די מקווה זיי קענען דאך אויסטרעפן אמעריקע. עניוועי איז דאס דארפט איר צונעמען צו פארשטיין דעט איטס טשעינדזשינג טיימס און יעצט איז די צייט ווי איך מוז גיין מלחמה האלטן מיט יצחק שטערן פנים אל פנים איך וויל מלחמה האלטן מיט אים איך האב פאר אים נישט קיין מורא ווייל ער קען מיר גארנישט טוהן איך בין עניוועי שוין ארויס געווארפן פון די שטאט קיין מנין האב איך נישט ווי צו דאווענען כ'האב ווי יעצט קומט מיין טאטענס יארצייט די וואך אם ירצה השם איך האב נישט ווי עולה צו זיין איך האב נישט מיין טאטע עט מוזן ווארטן כ'האף מיך אם ירצה השם צו באזעצן בקרוב ערגעץ אנדערש כ'וויל נישט זאגן ווי איז דארט און האב איך מיר מיין אייגענע שול, דעטס איט. אבער אין די צייט ווי מיין טאטע האט נישט ווער ס'זאל גיין עולה זיין פאר מפטיר, און ער האט נישט ווער ס'זאל זאגן ברכו מוצאי שבת, גייען אלע קינדער סעיף. קיינער טאטשט שוין נישט קיין קינד איף היז אין היז רייט מיינד. אמאל דאך איז געווען א מצוה מותר לכתחילה, אזוי ווי מ'מוז עסן מצות איז געווען א מצוה, כאפסט א קינד, טרען אים, דו אים די ווארסט. דאס איז היינט נישט דא, יעדעס קינד איז היינט אויסגעלערנט. באט עניוועי. און איך זאג עס וועגן דעם אויכעט ווייל כ'זעה רבנים וואס איך האב מיט זיי דיסעגרימענטס, יא אבער איך האב נישט אונטערגעשריבן קעגן אייך, ווייסט די מעשה, משה רבינו איז באפאלן אים פינעף אלטע מיידלעך בנות צלפחד, און זיי זאגן אבינו מת במדבר, אבער הער אויס משה רבינו זאגט זיי קלאר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה', ווען ס'איז געווען די מחלוקת פון קורח איז שטייט אין די ספרים אז וועגן דעם האט משה רבינו נישט געקענט אננעמען די דין תורה. דאס הייסט שוין אריינגעגעבן חניפה, דאס הייסט געגעבן שוחד, האט משה רבינו געזאגט אקעי איך הער, ויקרב משה את משפטן לפני השם, דאס מוז איך טראגן פארן אייבערשטן, איך קען עס נישט פסק'נען, דאס זעלבע דא אויך, די רבנים זאגן איך בין נישט געווען דער וואס איך האב אונטערגעשריבן קעגן אייך, זאג איך פאר זיי דו האסט טאקע נישט אונטערגעשריבן קעגן. איז טאקע אמת, אבער כ'האב נישט געזען אז דו זאלסט מיך אריינלאזן אין דיין שול דאווענען, דו ווען דו האסט געוואוסט אז איך האב נישט וואו צו דאווענען, איך דארף פארן אויף ארץ ישראל צו קענען דאווענען אין א נארמאלע שול ראש השנה יום כיפור און סוכות, זאג איך אים דו האסט טאקע נישט געטשעפעט באט דו ביסט שטיל געשוויגן אויכעט, במילא האב איך פאר קיינעם נישט קיין דרך ארץ און איך בין קיינעם גארנישט שולדיג, ברוך השם ס'איז געווען א מען א וואן מען בענד, כ'האב געשפילט די מוזיק און ס'זינגט איבעראל, סא דאס איז וואס דא גייט פאר. איך האלט אז יעדער זאל זאגן זיין זון אלעס וואס מ'לערנט אין חדר קעגן די מדינה און אלעס וואס מ'לערנט אין חדר בולשיט אז די רבי האט עס געזאגט מיט זכרונו מיט לברכה זאל ער מסביר זיין זיין זון זאלסט מיר יעדן טאג מסביר זיין וואס מ'לערנט דארטן ווייל ניינטי פראסענט איז שקר. זיי זאגן די רבי זכרונו לברכה דארף מען וויסן וועלעכע רבי ווייל אונזער רבי האט נישט געזאגט די אלע זאכן. אונזער רבי איז נישט געווען קיין סאדיסט, רבי איז געווען זייער א פיינער מענטש, ס'איז ידוע, ער האט, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער וואס האט געשריבן כל דבר אסור אויפן רבן, שפעטער האט זיין ווייב באקומען קענסער, איז ער אריין צום רבן נעמען, זי האט נאך נישט געוואוסט פון דאקטוירים פון אלעם, און ער האט געזאגט פארן רבן איך ווייס אז דער רבי וועט מיר נישט וועלן העלפן ווייל איך בין דער וואס איך שרייב קעגן דיר אבער איך בעט דעם רבן א טובה מיין ווייב איז אין אן עת צרה, האט דער רבי געזאגט וואס? איך וועל דיר נישט העלפן ווייל דו שרייבסט קעגן מיר? רבי האט אים נאך געגעבן אפאר טויזענט דאלער עקסטער. ער זאל האבן אזוי אז עס זאל אים זיין הרחבה, ווייל ווען מען האט א קראנקן אין שטוב איז דאך אין דל אלא חולה, א חולה מאכט יעדן ארעם ארום און ארום, געדענק איך דער איד האט עס באשריבן, איך געדענק איך בין אויפגעוואקסן, ס'איז געווען איינער ר' שלום לויפער האט געהאט א זון בעריש לויפער, ער איז נעבעך געשטארבן גראד נאך זיין יונגסטן זון'ס חתונה, אנדערע זאגן אז ווייל ער האט געטשעפעט ר' מעכל, די זון זיינע זענען געווען אבלים זיי זענען געגאנגען איבערבעטן און דער ר' מעכל בהמה, פערד האט זיי נאך מוחל געווען אויך הער איך, יא יא ס'איז נישט קיין חילוק, טאר דאס נישט מוחל זיין, ער האט דאך אים אומגעברענגט א שטוב, אבער עניוועי דאס איז שוין היסטערי. עס איז געווען איינער חיים יעקב וואס שפעטער האט מען אים געטראפן אז ער איז געגאנגען אין בית זונות, און ווען מען האט אים געכאפט אמאל איז געווען אן אפגעפארענער סאטמארע בחור דארטן, צוקערמאן, זאגט ער חיים וואס טוסטו דא אין דעם בית זונות? זאגט ער איך בין געקומען זוכן איינעם, ער האט געזאגט אבער איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל יענער איז שוין אויך היינט א שוכן עפר איך קומען זוכן צו יענער איז דא, האט מען אים געזאגט דו ווייסט אז ער איז נישט אין א בית זונות ער איז ביזי מיט געמבלינג און נישט אין קיין בית זונות, שטייסט דאס זענען געווען די גרויסע קנאים די סקרוד עווריבאדי, איז איין טאג איז געקומען א איד צו מזרחי און איז אריין געקומען נאך געלט אין סאטמאר בית מדרש מיט קבלות, געגאנגען די צוויי שקצים דעם בעריש לויפער מיט דעם שייגעץ חיים יעקב. און זיי האבן אים צוגעשטעלט ביז אויבן אן צום רעבן, און זיי האבן געוואוסט אז אין שול דער רעבע וועט זען מזרחי וועט ער מאכן קולות און דעם איד פארשעמען, דאס איז דאך געווען אונזער, אונזער גאנצע רעלידזשען, אונזער אידישקייט איז געווען פארשעמען א איד, איי אפשר ווייסט נישט דער איד אז דאס איז סאטמאר, און אפשר, כ'מיין, ער וועט נישט וויסן אז דער רעבע האלט נישט פון מזרחי, קיצור מען האט אים צוגעשטעלט אין א מינוט דורך די גאנצע שול, מען האט אים געטראגן גראד ביז צום רעבן, דער רעבע געזעסן דעמאלטס מיט טלית און תפילין. איך ווער א יונגל אונז זעמיר אויפגעוואקסן דעמאלטס איז די רבי געזעסן מיט טלית און תפילין און די רבי נעמט די ביכל און קוקט זיי האבן שוין געמיינט די רבי עקספלאדירט פוהה!
און שלמה יעקל געלבמאן האט ארויסגעגעבן פינף ספרים ווער די רבי איז געווען האבן מיר געזאגט אלטע חסידים פון רעבן רב גראמאן פון לאנדאן מיט אנדערע ער האט באשאפן א נייעם רעבן וואס די רבי האט בכלל נישט מופיע געווען צווישן אונז געמאכט אן עבודה זרה ליגנט מיט שקר מיט בלאף ער געמאכט פון אים א א א א לעצט זשיגער שואמאכער. עניוועי, איז ער געגאנגען דער רבי און ער פרעגט אים, ער ווייזט אים אזוי ער זאל זיך צובייגן נאנט, ער וויל אים עפעס פרעגן, פרעגט ער אים, איר ארבעט פאר זיי? זאגט ער, יא. פרעגט ער, וואס צאלט מען אייך? זאגט ער, מען געבט מיר אזויפיל קאמישן פאר יעדן דאלער וואס איך ברענג אריין. זאגט אים דער רבי, אזוי קהל'יש, פאר זיי, פאר מזרחי, וויל איך נישט געבן קיין געלט, איך בין סאטמאר רב, איך האלט אז זיי זענען טמא און טרייפה. דו ביסט דאך אבער א איד זעהסט אויס צו זיין א שומר תורה ומצוות, פרנסה מוזטו מאכן, די רבי גייט ארויסגענומען פֿופֿציק דאלער, איך ווייס ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן פאר פאר פֿופֿציק דאלער, מיין טאטע פלעגט צאלן פֿיר און צוואַנציק דאלער רענט, פלעגט מיין טאטע צאלן, איך ווייס פֿופֿציק דאלער איז געווען א שיינע נתינה, און די רבי האט געזאגט דאס געב איך פאר אייך, נישט קיין קאמישן, נישט איר זאלט עס זיי געבן און זיי וועלן אייך פון דעם אראפגעבן קאמישן, דאס געב איך פאר אייך ווייל איר זענט א איד א שומר תורה ומצוות און איר דארפט לעבן. און נישט פאר זיי, איך וויל מיט זיי האבן גארנישט, און דער רבי האט אים געזאגט, שרייב נישט ארויף מיין נאמען אויך נישט, איך געב עס נישט פאר זיי, איך געב עס פאר אייך, צו אייך צו פאר דיר, דעמאלטס האבן די קנאים געזען, העי, דאס איז דאך נישט דער רבי, די חברה האבן נישט געקענט אויספיגערן דעם רבי'ן, ביז זיי זענען ארויסגעקומען מיט צעטלעך רבינו סר מן הדרך, זיי האבן געהאלטן מיט א געשמאק, ס'איז געווען אמאל ס'אונז האבן אנגעלייגט גאנץ די טרעינס, די גייסטער בחורים זאלן אנלייגן פלאקאטן. אין סוף איז געקומען מדינת ישראל, זיי האבן געזאגט אונז האלט מיר פאר די און די מלחמה, כ'ווייס נישט וועלכע עס איז געווען, צו עס איז געווען סיקסטי סעווען, צו עס איז געווען יום כיפור, כ'ווייס נישט, און זיי האבן געבעטן דעם רעבן, גייסט דאך אז מ'זאל נישט שניידן טויטע, אונז נעם מיר זיך אונטער, גיי נישט אויף א פראטעסט, ווייל דאס קען אונז שאטן, טו אזוי און פיהל אז, און נעם אונזער ווארט אונז זאג מיר דיר צו אונז וועט מען מבטל זיין די גזירה פון שניידן די טויטע. די רבי האט צוריקגעצויגן דעם פראטעסט, ווער ס'געדענקט עס, אונז זעמיר אויפגעוואקסן מיטן רעבן, די רבי האט צוריקגעצויגן ער גייט נישט צום פראטעסט, דעמאלטס זענען געקומען די קנאים, זיי האבן געזאגט קוק הער וואס פאר א שייגעץ די רבי איז, ער האט געכאפט פון זיי אפאר טויזענט דאלער און ער האט זיך אינגאנצן איבערגעדרייט, זיי האבן ארויסגעגעבן צעטלעך רבינו סור מן הדרך מיט אלעם, איז ער אריין צום רבי האט אים פארגעהאלטן, האט די רבי געזאגט איך וויל דיר זאגן. איך ווייס אז זיי ווילן נישט מבטל זיין די גזירה, זיי זענען יעצט אין א נייעס צרה און זיי קומען זיך בעטן, איך האב איין קויל א פראטעסט, איך וועל אויסשיסן דעם לעצטן קויל, איך האב מיך מער גארנישט אויף זיי, זיי זיי זענען א מדינה, איך בין א קליינע אפערעיטער דא אין בעדפארד עוועניו. מען האט אנגעהויבן צו פארשטיין, דער איד האט געהאט שכל אויפן פלאץ, דער איד איז קיין נאר נישט געווען, ער איז נישט געווען קיין דזשיגאן און שומאכער, נישט שלמה יענקל געלבמאן האט אים אראפגעלייגט. און ער איז נישט געווען אזא משוגענער אזוי ווי די צוויי אנדערע, דער שלום לויפער'ס זון און דער און דער חיים יעקב האט אים אראפגעלייגט. איז געווען א מענטש מיט דעת, ער האט געפירט א מלחמה אזוי ווי עס דארף צו זיין פון עי טו זי, דערפאר האט ער מנצח געווען ווען ער האט אנגעהויבן צו פארלירן איז ווען מ'האט אנגעהויבן צו קומען מיט שקר אין זיין נאמען, דער רבי האט אזוי געזאגט און ער האט אזוי געזאגט מיט אלע שטותים מיט לגיונות, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו פארלירן, איך געדענק איינמאל ס'איז געווען איינער אין קעמפ, ער דערלאנגט א פראסק פאר נתן יוסף, כ'וויל נישט זאגן, ער האט שוין א זיידע, אפשר א עלטער זיידע, א בעל פרנסה, א וואוילער מענטש געווען, און א ווילדער בחור, אביסל ארויס פון די גלייזן, און נתן יוסף איז אריינגעפארן, סופאוזינגלי צום בעל הבית איז צוריקגעקומען, געזאגט א דרשה ברבים, דער אזוי און אזוי, דער רבי האט געזאגט, ער האט נישט קיין דריסת הרגל אין מיין ישיבה. שוין, איז ער זיך אוועק געגאנגען, מיינסט טאקע סאטמאר די איינציגע ישיבה? איז זיך ווייטער געגאנגען, ער האט נישט קיין דריסת הרגל.

דאווענען דריי פיר שעה שבת שחרית פאר אן אמת און האט נישט קיין קול האט נישט קיין חזנות האט נישט קיין טעם האט נישט קיין גראם זייט די שול אזוי קוקטס אן אקעגן איבער אויף די אנדערע זייט פון די טרעק ס'איז דא א ריזיגע בילדינג דאס גייט דא זיין מארי נידלמאן דארטן מיט נאך אפאר חברה וועלן זיך צוטיילן מיטן געלט געזונטערהייט איך זאג דיך אז ווינער רב האט עס געמעגט טוהן פארוואס זאל עס מארי נידלמאן נישט טארן טוהן? ווינער רב האט עס געטון? ווינער רב האט גענומען א שול, איך האב געדאווענט אין יענע שול, ער איז געקומען מיט הינט אזוי גרויס ווי ער איז, נאר זיי זענען געגאנגען אויף פיר פיס און ער גייט אויף צוויי פיס, און ער האט אנגערייצט ווער ס'איז אריין, און נאכדעם האט ער גענומען א טרעקטער, אראפגעזעצט דעם בילדינג און פארטיג. יעצט איז פארקויפט געווארן פאר אפאר אינוועסטערס און מ'גייט דארט בויען קאאפס, און איך האף אז די אלע קאאפס, איך האף זייער טייערע קאאפס, נייע קאאפס, ס'זאל עס קויפן אויסגעלאסענע שיקסעס, און ס'זאלן עס קויפן אזאלעכע גוים וואס וועט נישט קענען דורך גיין די גאס מיט זייער פריצות, און במילא האט ער געמאכט א גוטן דזשאב, וויענער רב, הע, וויענער רב, דער גרויסער וויענער רב, וואס זיי זאגן מוסר שמוסר, א פוסטער שטריק, א ביזנעסמאן, א ליידיגייער. געהאט. עניוועי. סאו בקרוב וועט זיין דארטן פיינע קאאפס, עס וועט זיין לעבן די מיידל סקול וואס ער האט, און שוין. און באמת, איך זעה טאקע נישט וואס מען האט עס נישט געמעגט טון, אז ווינער רב מעג עס טון? ס'איז דא דער האלב אנדערע העלפט בילדינג איז דאך אויך געווען א שול, און דאס האט אפגעקויפט א גרויסער עושר, ער לעבט שוין נישט, ס'איז נישט מיינע ביזנעס צו זאגן זיין נאמען, און ער האט דארט. אויפגעבויט און ס'האט קיינער גארנישט געזאגט, יעצט ס'געווארן א נייע מעשה יעדער זאגט יעצט די ווינער, ס'דא דא א נורסינג האום אויף העיווארד האט מען אריינגענומען יעצט א נייעם רב און ער ווארפט ארויס אלע אלטע מענטשן ווייל די אמת איז ער האט געוואלט ארויסווארפן שוין לאנג, ווינער רב האט דאך מיך אויך געוואלט ארויסווארפן ער האט געשיקט צוויי שלוחים אז איך גיי אריין זאל מען מיך סטראשען מיט מיך שלאגן איך האב דאך אבער נישט געהאט קיין מלחמה מיט זיי צו איך זאל יא האבן ווי צו דאווענען צו נישט האבן ווי צו דאווענען איך בין פטור מן הקריאת שמע מן התפילה מן התפילין מכל המצות האמורות בתורה, איך בין אן עוסק במצוה, איך האב צוגעשטעלט ברוך השם א שבועות, ס'איז געקלינגען פון די גאנצע וועלט די פאוסטערס וואס איך האב געהייסן מען זאל דרוקן, דאס וואס איך זאג אויף מיין האטליין, און ס'איז געווען אזא מין ארדענונג, שטעל דיר פאר, כ'וועל דיר זאגן פון וואו ווייס איך ס'איז געווען ארדענונג, ס'איז דא א איד וואס ס'איז דא א פיקטשער וואס ער איז אריין אין א מקווה, נאך איינס אזייגער, ער געוואלט כאפן קינדער, איז ער געגאנגען ער האט אויסגעלאשן די לייט, כ'מיין מסתמא מיט א שינוי, איך האף ער האט עס געמאכט מיטן עלנבויג ס'זאל נישט זיין קיין דאורייתא, למעשה ער איז ארויסגעקומען מ'זעהט דריי שעה שפעטער ווי ער קומט ארויס, ער איז געווען מטורף מאוד ווייל ער איז נישט געגאנגען זיך אפילו וואשן הענט ער איז גראד אנטלאפן, ער האט אויך געכאפט גוטע העכטלעך, וואס זיין טעות איז געווען זיין טעות איז געווען ער האט געהאלטן אז ער וועט אויסלעשן די לייטס פון די מקווה. און די אייז נישט ארבעטן, ער כאפט נישט אז די אייז ארבעטן דעי ענד נייט, טונקל צו ליכטיג, עניוועי, און מען האט אים גענומען יעצט פאר חקירות, ער האט געכאפט גוטע העכטלעך, פעטע העכטלעך פון בחורים נעבעך, און איך האב דאך געבעטן שיקטס נישט קיין קינדער אין קיין מקווה'ס, מקווה דארף צו גיין א איד, איז עונת תלמידי חכמים איז מליל שבת לליל שבת, פרייטאג צו נאכטס אדער ראש חודש ביינאכט אדער יום טוב ביינאכט איז א מצוה צו וואוינען מיט די פרוי. יעצט ווענדט זיך אויך וועלעכע שבועות איז נישט אזוי גלייך, וואס איז אל תגשו אל אשה. איך גיי נישט יעצט אריין אין די אלע זאכן. ס'איז אבער א חפץ חיים א משנה ברורה וואס ער זאגט ווען איינער פילט אז דער יצר הרע איז זיך מתגבר מעג ער ראש השנה ביינאכט אויכעט. איז אימת הדין ער האט עס נישט, איט דידנט קעטש הים יעט, ער איז נאך יונג, איז למעשה איז די אלע זאכן. איז דא א טעם פארוואס א בחור דארף נישט גיין שבת אינדערפרי אין די מקווה? ער קומט אן די רוח הקודש אז דאס נאך העכער די אלע די איך קען די אלע העכערע זאכן אבער כ'ווייס נאך א זאך אז ווען דער פיפיק שטעלט זיך אויף גייט ער אויכעט הויעך איטס נאט סופאוזט טו בי דעט וועי רבותי נאו נאו נאו נאו עניוועי איז מ'האט אים שוין גענומען יעצט פאר חקירות ווייל מ'זעהט אלעס אויף די קעמערע וואס ער האט נישט געכאפט די קעמערע איז נישט אינטערגעווארפן אינטער די לעקטער און די ליכטיגקייט פון דעם שטוב און למעשה ווייזט זיך אויס אז ער איז גוט. ער איז א בעל תפילה ביי רבי חיים קניבסקי. אזוי גוט געווען וואס כ'האב זיך געבעטן יעדן פאר שבועות אז מ'האט צוגעשטעלט איבעראל משגיחים מ'האט צוגעשטעלט די ווידיאוס האט מיר דערציילט א איד אז ער האט באקומען צוואנציג טויזענט דאלער אזוי האט ער מיר פארציילט ער האט געזאגט אזוי ווי נחום ראזענבערג זאגט ס'מוז זיין איבעראל א משגיח שבועות אינדערפרי ווייל מ'קומט דאך פון פארטאגס לאזט מען שוין דארטן פריער און ער האט אים געזאגט איך וויל האבן השגחה איבעראל איז די זעקס מקווה'ס פון רב לאנדא האט די גאווערמענט באצאלט די עירייה. און די אנדערע איז דא צעניגע און צעניגע פרייוועט מקווה'ס האט דער איד אים געגעבן צוואנציג טויזענט דאלער איך וויל זאלסט צושטעלן איבעראל השגחה און ס'זאל זיין איבעראל ווידיאוס מ'זאל נישט קענען טאטשן קיין יונגלעך. אויך מען האט נישט אריין געלאזט קיין בחורים מיט קיין קינדער אין די מקווה. און דאס איז איינע פון די ווידיאוס. די איינע פון די ווידיאוס האט אים געכאפט מיט א טינקעלע לייט. ער מיינט אז ס'איז טינקל זעהט נישט דער אייבישטער. נישט נאר דער אייבישטער זעהט נאר די קעמערעס זעהען אויך, עניוועי סאו דאס איז וואס דא איז געווארן, ס'איז געווארן סדר, מ'שטעלט צו און מען שטעלט צו אז ס'זאל זיין א געהעריג סדר און קינדער זאלן זיין סעיף, איז אויב מען האט יעדער האט דא געטון וואס מען האט געוואלט, מען האט געקויפט און פארקויפט ריעל עסטעיט פראפערטי, די ערשטע וואס האט גע'גנב'עט פראפערטי איז געווען סאטמאר, אויף העיווארד סטריט איז געווען א בית יעקב, און ראביי נייהויז האט באקומען אפאר טאלער און ער האט עס פארקויפט, ס'איז אלס געווען א אלטע ביזנעס, אויב ס'האט תחתיו געווען פראפערטי, סאו אויב יענע האבן געמעגט פארוואס זאל ווינער רב נישט טאן, און פארוואס זאל מארי נידלמען נישט טאן, ס'גייט ווערן אויס, ס'גייט ווערן אז די זעלבע בילדינג וואס דו זעסט אויף די זייט פון די טרעקס גייסטו יעצט זען אויף די זייט פון די טרעקס, ס'איז נישט אזוי הויעך, ס'איז נישט אזוי גרויס, ווייל די לאנד איז דא אביסל קלענער, באט יעדער טוט עס. עווריבאדי איז דואינג איט, מען האט אין די איסט סייד גע'גנב'עט שילן רעכטס און לינקס בילדינגס פון אלע זייטן, מען האט גע'גנב'עט פראפערטי, עניוועי דאס איז נישט מיין פראבלעם, נאר די עיקר וואס איך וויל מסביר זיין איז, אז ס'האט זיך קיינער נישט צוגעשטעלט צו מיין זייט ביי די מלחמה, יעדער האט געמאכט א לעבן, יעצט איך בין געווען געוואקט וואקענדיג די ברידזש האב איך געטראפן עטליכע מענטשן, איין מענטש האב איך געטראפן וואס ער האט געוויינט צו מיר, ער האט מיר געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, ער איז געווען. בערך אַכט און דרײַסיק, נײַן און דרײַסיק יאָר אַלט, ער האָט געאַרבעט אין עפּעס אַ פֿעקטאָרי, און דאָרט האָט געאַרבעט עפּעס אַ שיקסע, אַ פּאָרטאָריקער, און ער האָט אָנגעהויבן צו שפּילן מיט איר ליבע, און זי האָט אויך געקענט באַשטיין, פֿאַר וואָס נישט, און דער סוף האָט ער געוואוינט מיט איר. געטראָפֿן אַ מאָל ווינטער בײַ נאַכט, זענען אַראָפּגעגאַנגען אין איינעם פֿון דעם, פֿון דער פּלאַץ וווּ ער האָט געאַרבעט, ענד, ויענה, וישכב, וישכב אותה. ויענה כדרכה שלא כדרכה, ס'איז געווארן. בקיצור, זי איז דאך אבער א פארטריקער, זי איז דאך נישט דא געווען פאר אים צו געבן א סעקשועל, ווי מען זאגט, עראוזמענט, איז זי געגאנגען, זי האט אפגעקאלט זיין ווייב, זי האט אלעס געהאט אויף די טעלעפאן, כ'ווייס נישט וויאזוי, ער האט נישט געזען זי האלט א טעלעפאן, קען זיין, ס'איז דא אסאך וועגן, אפגעקאלט די ווייב, און ער האט זיך גע'גט, די ווייב האט אים געזאגט. ווייל פאר אזאלכע אומשטענדן גיי איך נישט אהיים, ביסט משוגע, ביי די פערציג גייסטו וואוינען מיט שיקסעס, און ער האט נאך געהאט דעמאלטס אפאר קינדער חתונה צו מאכן, זיי האבן זייער שלעכט חתונה געהאט אלע, ווייל פארשטייסט זיך נאך אזא מין כל דלא פסיק כולו דלא פסיק טוט מען נישט קיין די בעסטע שידוכים פון שטאט, און שוין, יעצט זאגט מען פון יענע קינדער האט זיך אויך שוין איינער געגט, ס'גייט דאך שוין אזוי. יא, בקיצור, למעשה זאגט ער, ער האט אנגעהויבן צו גיין פאר טערעפי, ער האט געהערט אויף מיין האטליין אז ס'איז דא אזא זאך ווי טערעפי, ער האט אנגעהויבן צו גיין, פרעג איך אים פארוואס ביסטו נישט געגאנגען פאר דו האסט געזינדיגט מיט די שיקסע, זאגט ער כ'וועל זאגן דעם אמת דיין האטליין איז דאך א גע'אסר'טער האטליין, כ'האב קיינמאל נישט געוויסט אז מ'מעג עס הערן, נאר כ'בין שוין געווען אויף צרות האב איך שוין געהערט. ער האט אנגעהויבן צו גיין אויף טערעפי, און ער האלט יעצט, די ווייב האט ער פארלוירן, מילא די צוויי קינדער זענען שוין אויכעט זייער אנגעווייטיגט פון אים, ווייל ווייסט א קינד האט חתונה אליינס, דאזענט פארגיוו היז פערענטס. עט די ענד אוו די דעי, גייט ער יעצט פאר טערעפי און ער איז ביי זיך גענוג שטארק, איט וואלד נעווער העפן אגעין, הי וואלד נעווער טשיט אן היז ווייף, הי וואלד נעווער טשיט אן א אידישע טאכטער, זאגט ער נאר, ליידער ליידער האט ער נישט געוואוסט ס'איז דא אזא זאך ווי העלפ, דא קומט צו א מענטש האט א דעד ענד, ער איז פארלוירן, ס'איז א דעד ענד, דארף ער האבן צו וועם צו רעדן, דארף האבן מיט וועמען זיך אויסצורעדן, יעדער מענטש גייט דורך קריזיס אין לעבן, דאס איז נישט דא דא, ביי אונז איז דאס נישט דא, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, און ס'איז נישט דא אויסצורעדן, און פאר די וועם מען רעדט איז דיר נישט דא צו העלפן, איז דא נאר נאך ארגער צו מאכן, און דאס איז א סיריעס פראבלעם וואס די קאמיוניטי גייט אדורך, ער זאגט ווען ער גייט היינט פאר העלפ, ער גייט געהעריג פאר טערעפי יעדע וואך, ער זאגט ווען איך וואלט ווען געהאט די העלפ, ער איז שוין צוויי יאר פאר העלפ, ער פילט סטראנג ענאף דעט איטס נעווער גאנע העפן עגען, אבער הי מעסט אפ היז פעמילי ענד הי לאסט היז ווייף. דאס איז זייער זייער א ביטערע פראבלעם, און די זעלבע מיט סעקשועל אביוז, ס'דא מענטשן וואס זענען נאך דעם סיסטעם, זיי שוין ארויס, זיי האבן פארלוירן די ווייב מיט אלעם, און זיי מענטשלען זיך אויס צוביסלעך, אבער קיינער וועט זיי נישט נעמען, און די קינדער האבן זיי פארלוירן, נישט דא צו וועם צו רעדן לפני המעשה, אונז זעמיר ביזי די ציונים ימח שמם, מיט אהער מיט אהין, וויל איך עפעס זאגן, איך בין געווען אין ארץ ישראל, פאראיאר ווינטער און היי יאר ווינטער. די גאנצע דרעפט איז אזא מין ליגן, ס'איז דא ספרדים שוואכע עלעמענטן יא וואס מען טוט מיט זיי וואס מען וויל, אבער זייט ווען איז סאטמאר געווארן דער אפוטרופוס פון די ספרדים? זייט ווען זענט עטץ געווארן אפוטרופסים פאר זיי? מען האט אויסגעשמד'ט טויזענטער קינדער קיינער האט נישט געזאגט א ווארט, דער רבי האט יא געוויינט, דער רבי האט געשריגן וואס טוט זיך מיט די קינדער ווען ער האט זיך אויפגעכאפט נאכן סטראוק, אבער ווער עטץ האט קיינמאל נישט געטוט, ס'ליגט געלט טוט מען עס. און באמת נישט דא איז די פראבלעם, די פראבלעם איז נישט אז מען זאל זיי ארויפברענגען פון פראנקרייך, איך בין געווען דארטן, איך בין געווען אין בית וגן, דארטן האבן די ספרדים, ס'איז געווען א גרויסע רב זייערער האט אפגעקויפט לאנד און מען האט דארטן צאם געקויפט הייזער, מען האט אויסגעקויפט אלע אשכנזים אין בית וגן, און וואס איז געווען? ווען זיי זענען נאך געווען אין עירפארט האבן זיי שוין געזאגט אנחנו הולכים לצבא, זיי זענען געווען דארטן צו מאכן א לעבן, נישט צו גיין לערנען. און מ'האט אויף זיי גע'גנב'עט און געשנארט מיליאנער און מיליאנער דאלאר. יצחק שטערן לויפט ארום און נעמט אונזערע קינדער אז אונזערע קינדער זאלן גיין אין זיינע סטעדיומס. ווען האט א אונזערס א בחור געוואוסט וואס א סטעדיום איז? יצחק שטערן האט אויסגענומען איבעראל און מ'זעט אין איין סטעדיום ווי מ'האט צוגעדעקט אלע ליידיגע פלעצער. צוגעדעקט. ס'איז געווען ליידיג. וואס איז דא געווארן? ס'איז געווארן א נייע מישן, אונז זעמיר געווארן אזעלכע מענטשן וואס אונז גיימיר די גאנצע וועלט מתקן זיין, און ביי אונז אליין ס'איז דא טוירטי טו טוירטי פייוו פערסענט טשילדרען אן די סטריט? ביי אונז אליין ווער ס'גייט אין ישיבה איז דא פון זיי פופציג זעכציג און זיבעציג פראצענט אפיקורסים און כופרים בעיקר, צו מיר רעדן זיי זיך דאך אויס דאס הארץ, זיי גלייבן היינט אין גארנישט, ס'איז נישט דא צו וועמען צו רעדן, ס'איז נישט דא צו וועמען צו גיין פאר העלפ, די רבנים ווייסן נישט צו זענען געבוירן צו זענען געשטארבן, קומט א יצחק שטערן און דרייט זיי אן, יא אקעי, מיר גייען ראטעווען די די די פראנצויזישע אידן, דו האסט א פראבלעם מיט פראנצויזישע אידן? ס'איז דא היימישע קינדער וואס זענען אויפגעוואקסן ביי אונז, זיי דרייען זיך אין די גאס, און איך האב ענק געזאגט אז ס'איז דא מאלעסטעישן, איך האב אנגעהויבן מיין מלחמה מיט פופצן יאר צוריק, האט עטס געשריגן אז איך בין אין חרם, איך בין א ליגענער, ס'איז נישט דא. די בזיונ'ע פיליפ פון די חשוב'סטע אידן אין סאטמאר איז געווען א פעגעט א חזר, אראפגעצויגן די הויזן געהייסן יעדן זאל אריינשפייען יענעם אין די מחילה, ווי האט ער דאס אויסגעלערנט? און זיין טאטע האט מיר געזאגט הרב חזקל שמש מיר געזאגט אמאל זיין טאטע האט געהאט פארקינסאנס ווען ער איז אריין אין א מקווה און ער האט געזען אז א קינד שטייט דארטן האט אים אנגעהויבן די הענט צו ציטערן אריין ביז צו דעם יונגעלס פופיק און אים אויסגעריבן אזוי האט ער מיר געזאגט און ער איז ארום געגאנגען פאר געלט צו פרויען אין די שטובער אין די הייזער דאס איז געווען אונזער חינוך. די קאמיוניטי דארף אסאך העלפ, און מען דארף וויסן וואס צו טון און וויאזוי צו טון, און ביז ווילאנג מען וועט דאס נישט טון, וועלן פאלן קרבנות רייט און לעפט. די גאווערמענט פאמפט דא אריין מיליאנער, אבער אונז זעמיר זיי שוין מודיע צוביסלעך אז אלעס געלט גייט צו אפאר פרייוועט מענטשן, משה דוד נידריקמאן מיט די יו דזשעי או מיט די אלע, זיי ווייסן שוין איין ווייל סאקמער קאקמער האט געמיינט זיי מיך ארויסווארפן פון שול, און וואס גייט זיין, דעי דידנט טינק. זיי האבן נישט געטראכט, זיי האבן געמיינט אז איך וועל אנטלויפן, איצעלע פימפ האט זיי געזאגט, רבנים האבן געפרעגט ווי קענסטו אונטערשרייבן אויף א מענטש אז דער מענטש איז נישט דא, דו מוזט דאך רעדן מיט אים, האט איצעלע פימפ געזאגט אז אין צוויי וואכן וועט ער קומען אויף אלע פיר אזוי ווי א דאגי, זאגן אז ס'טוט אים לייד וואס ער האט געטשעפעט מיט די התאחדות און מיט די רבנים, און ס'טוט אים לייד וואס ער האט געזאגט אפילו אויף די אלע מקווה'ס וואס איך האב געזאגט אז ס'איז פסול ס'געווען כשר, נאר כ'בין געווען דזשעלעס אויף די רבנים, אזוי האט זיך דער איצעלע פימפ. איינגערעדט, און די חברה באט די גארביטש איך מיין און אז דו ביסט שטארק, לאמיר זאגן אז דו ביסט שטארק, און מעגסטו טון אויף שלא על פי תורה, מעגסט נעמען א מענטש און אים באשמוצן איבער די גאנצע וועלט מיט דיינע צייטונגען, און לאמיר זאגן ווען דו ביסט שטארק. און ערשט האט זיך אויסגעוויזן, סאטמאר געהאט די אלטע טעקניק, זיי האבן זיך מיט יעדן געשלאגן, ווען איינער האט זיי אנגעהויבן צוריקצוגעבן דעי לעיד אף, און זיך געזעסן רואיג, ווייל זיי האבן געוואוסט, זיי האבן נישט מיט וועם זיך צו שלאגן, און זיי האבן נישט קיין אדזשענדא וואס זיך צו שלאגן. אלס לופטגעשעפט. יא מען האט איהם געטראפן און ער איז געגאנגען און ער האט ווייסעך וואס אלס לופטגעשעפט. סא פארוואס רעד איך די אלע זאכן? איך האב נישט מיט סאטמאר גארנישט, איך האב מיט זיי נישט, איך קען זיי נישט, איך וויל זיי נישט קענען, אבער איין זאך, ס'איז דא קאמיוניטי וואס איך לאז איבער דא, ווייל איך בין שוין לאנג נישט דא אין די קאמיוניטי. איט נידס א לאט אוו העלפ ענד סאמבאדי העז טו סיט דאון טוגעדער מיט ערנסטע מענטשן, נישט קיין רבנים, רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, זיי זאלן גיין אונטערשרייבן, זאלן זיך גיין אונטערווישן אויך, מען דארף האבן א קאמיוניטי, עס זאל זיין געשטעלט ווי עס דארף צו זיין, און די גאווערמענט געבט פאר דעם גרויס געלט, און אז עס וועט אזוי אנהאלטן העט עטס נישט אנקומען אין ערגעץ, קינדערלעך ברענגן מיר אהיים יעדן טאג, מאמעס קומען אהיים פון שפיטעלער מיט קינדער, קינדער פעלט נישט, ס'פעלט א חינוך, ס'פעלט אידישקייט. ס'פעלט אלעס, און מ'דארף זעהן צאמצושטעלן, אבער איך וויל נישט זיין קיין חלק פון ענק, ווייל די גאנצע שיטה וואס עטס האטס אונז פארקויפט אלע יארן איז דאך געווען שיט, און דאס קען מען נישט פאררעכטן, נאר אז מ'שטעלט זיך אפ און מ'זאגט רבותי עד כאן זעמער געפארן שלעכט, יעצט מאך מיר א יו-טורן, גיימער פארן די רייט וועי, און דאס קענט עטס נישט טון, ווייל דאס מיינט אז עטס זאגטס אויף די אלע וואס זענען געקומען פארקויפן קנאות, מ'האט אויפגעשטעלט דער זאל רעדן און דער זאל מסביר זיין, אין פראנצויזיש רעדן מיט פראנקרייכיש אידן און די. זיך אלס געווען ליגנט. משה טעראריסט פרידמאן האט מסביר געווען אז זאליקאם איז אויך זיין רעבע, און מ'האט מסביר געווען אז נחום ראזענבערג טוט די ארגסטע זאך, מען האט אריינגעשטעלט א איד אין דעם בלאט אויף אים די גאנצע צייט, נחום ראזענבערג קאקט אויף ענק, איך קאק אויף סאקמער מיט קאקמער אינאיינעם, איך האב נישט מיט ענק, איך קען ענק נישט, ענד דעטס איט. וואס עטס האטס געטון האט עטס באצאלט, דער אייבישטער האט ענק באצאלט, נישט געזארגט, אבער חברה לייצעם, דר'ערד ליגערס, עניוועי, די קאמיוניטי דארף האבן אסאך העלפ. און איך ארבעט מיט די גאווערמענט אויך, איך ארבעט אז מ'דארף לערנען אין די חדרים וועגן די דעוועלאפינג אוו די באדי, איז שוין יעדער מודה אז דא געווען סעקשועל אביוז, סאקמער קאקמער האט זיך געשלאגן מיט מיר, דא איז קיינמאל נישט געווען סעקשועל אביוז, איך האב ארויסגעמאכט דאס איז א משוגענער, יא יא, איך האב געפרעגט אמאל א פעדערל דזשאדזש, איך האב געזאגט איך וויל עס זאל זיין איבעראל ווידיאוס, קלאוזד סערקיט, פרעג איך אים, דו האסט געדולד צו אינטערוויוען קינדער זיי זאלן דיר דערציילן וואס מ'האט געטון מיט זיי? זאגט ער נעמט ער זיך לאכן איך ווייס דען נישט וואס גייט פאר? איך בין דאך א פעדערל דזשאדזש דאך לייצים געווען מ'האט דאך דינייד די טרוט דעטס נאט גאנא העפן ענימאר אבער עטס מיטס טון איך קען ענק נאר געבן ווי מ'זאגט פוד פאר טאט באט איים נאט היער טו ווארק פאר יו קאוז ביז יעצט האט עטס נישט געארבעט ווי עס דארף צו זיין, און אז ס'וועט זיך עפעס מאכן אפאר טאלער מיט א פעדערל פראגרעם צו מיט א סטעיט פראגרעם וועט מען עס גנב'נען פאר אפאר אידן אין די טאש פאר אפאר רבנים, דעטס אלל דעט העפענד אלל די טיים ענד איטס גאנא סטיל העפען, איך טראסט נישט קיין סאטמארע גנב און נישט קיין סאטמארע נואף, ענד דעט יו העוו טו סטארט טו אנדערסטענד, און טאמער נישט, דער עולם טוט קלוג, מען מופט אוועק פון דא, נאר ערגעץ אנדערש איז נישט בעסער. שראל האגער אין מאנסי דער זעלבער שייגעץ דער זעלבער חזר דער זעלבער געלטס גנב זיין טאטע איז אויך געווען דער זעלבער געלטס גנב כאטש ער האט מופיע געווען אלס דער פרומער דער פרומער דער זעלבער אלל אווער האט אנגעהויבן ארויסצוווארפן בחורים שראל האגער האט געמיינט אז ער וועט לעבן אייביג זיין טאטע און ער קען טוהן וואס ער וויל היינט גייען זיי זיך בויען אין בארא פארק א אייגענע ישיבה פרעגט ער פארוואס מען ברעכט דאך אים אונטער ווייל ער האט דאך די ישיבה דארט אין קיאמישע האבן זיי אים געזאגט ווייל נחום ראזענבערג זאגט דער גרעסטער חורבן וואס איז דא ביי כלל ישראל איז זנות, און דער זנות הייבט זיך אן אין ישיבה, דעטס ווער איט סטארטס, און נאכדעם איז שוין דער בחור זייער קארטן, ווייל דו ווערסט קארטן. דאס ווארט שלאפן אין א דארמעטארי, דאס זאל זיין, דארף זיין אסור, אזוי ווי צו עסן חזר אין א בית מדרש יום כיפור בייטאג, אזוי אסור דארף עס זיין, מען טאר נישט לאזן קיין בחורים שלאפן, יעצט אז ס'קומט זומער און האט צו טון מיט אלע. אלטע הארדליינערס אזוי ווי דער דוד ראזענבערג, ער איז אזוי משוגע ווי זיין טאטע יידל ראזענבערג זכר צדיק וקדוש לסרחה, זיי האבן אומגעברענגט קינדער פאר גארנישט. איך האב אים נאכגעוואטשט אין קעמפ. מ'האט גענומען אמאל א יונגל, ער האט געשריבן דעם טאטן א בריוו ער האט נישט ליב לאקשן מיט קעז, האט מען אים ארויפגעלייגט א גרויסן טאפ לאקשן מיט קעז און יעדער האט געלאכט פון אים. עס האט זיך אויסגעלאזט פון די אלע קינדער, איך געדענק ס'איז געווען אין הויף אין בארעם סטריט איז געווען צוויי יונגלעך וואס האבן גע'גנב'עט פושקעס, האט רבי אידל געהאלטן מ'זאל נעמען א טו ביי פאר און ארויפלייגן איך וועל מער נישט גנב'ען. די ביידע האבן געזאגט פאר סאטמאר סקרו יו און גיי אין דר'ערד און זענען אוועקגעוואלקט און זענען גוים, זיי האבן חתונה געהאט מיט גויטעס, כ'ווייס נישט צו מיט האלב אידישע, זיי האבן קינדער גוים. וואס האט ער געמיינט דער רבי אידל? ער האט געמיינט אז ער איז ביי היטלער אין לאגער? און דער דוד איז אזוי משוגע פונקט ווי ער איז א דזשיניעס אבער טויט משוגע. און ער פירט אונזערע אלע קעמפס, און ער פירט די מצות אויכעט, וועגן דעם ווען ער האט מיר נישט געוואלט פארקויפן מצות ווייל ער האט געזאגט איך מוז ברענגען א צעטל פון א בית דין אז מען מעג מיר פארקויפן מצות ווייל איך בין אין חרם, בין איך אוועק געגאנגען און ברוך השם איך האב נישט מיט אים גארנישט, איך זעה אנדערע אידן באקן אויכעט כשר'ע מצות, ס'איז אויך א סאטמארע קראנקהייט, נאר סאטמאר, סאקמער, ס'דא אנדערע אידן אויך אויף די וועלט. סאו ווי העוו א לאנג וועי סטיל טו גאו. יעצט כ'האב געוואלט זאגן די וועלט איז אן עולם עשיה מען דארף טוהן ס'טוט זיך גארנישט אליינס יו גאט טו דו יעצט איך ווייס למשל איך בוי מקוואות אסאך מאל שטעל איך צוזאם דעם פלאן אלעס און די אפיקורסים זאגן דאך אז די וועלט האט זיך אליין באשאפן זאג איך מיר לאז לאז מיך זעהן די מקווה זאל זיך אליין צוזאמען שטעלן די פלאן איז דא די סעמענט איז דא אלעס נאטינג איז גאנא העפן ס'איז אן עולם עשיה דו מוזט עס טוהן מענטשן קאלן מיך אפ און פרעגן וואס הערט זיך וועגן די מקווה פון טאראנ טא, מ'האט דאך געשמועסט אז ס'א פסל'ע מקווה. דעם אקס רב אקסן'ס מקווה איז זיכער פסול. אפשר בדיעבד, כ'האב עם געזאגט ער לייגט וואסער נאך נידריגער, אבער ס'א פסל'ע מקווה. און ער קען נישט קיין מקווה, ווייל ווען איך האב עם געזאגט, רב אקס גיטס א קוק וואס איך זע דא, זאגט ער איך ווייס נישט, נו וואס זעסטו דא? זאג איך, איך זע אז די וואסער רינט פון איין בור צום צווייטן, און ס'איז דא א בור זריעה אויכעט, וואס דארטן גייט אראפ די שטאט וואסער, ס'איז אלץ איין קאנעקשאן, ווען א פרוי גייט אריין, פליעט עס אהער און אהין, ס'איז געהעריג זוחל, ס'איז זחילה ניכרת, עניוועי, איך האב געבעטן ער זאל דארט לייגן אביסל וואדער פלאג העכערן און מאכן די וואסער אביסל נידריגער, אבער דעס איז זייער א הייקלע זאך, און ווען ס'קומט א פעשע פרוי הייבט זיך אויף די וואסער, איך האב זיי געבעטן אז מען זאל מאכן א נייע מקווה, זיי האבן געזאגט אז מען קען נישט פארעכטן ווייל אז מ'וועט פארעכטן יא, איז דער מענטש האט מיר געזאגט אז די שטאטישע מקווה איז די זעלבע נאכגעמאכט פון דעם, דאס איז א קארבן קאפי, און דארטן האט מען מיך נישט אריינגעלאזט. דער וואס ס'פירט עס הייסט ר' שלמה מילער, ער האט מיך נישט אריינגעלאזט, ער בכלל א גרויסער בעל גאווה, זיי זאגן מיר אז ער איז געפערליך, יו טעל הים סאמטינג היל גאו וויילד, איך האב נישט קיין מורא, וואס קען ער מיר טוהן, מיך נישט אריינעמען אין כולל ביי רייכמאן, איך האלט נישט ביים גיין לערנען יעצט אין כולל. איז צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ. איז דער שלמה מילער, איך האב גערעדט מיט איינעם פון די מענטשן וואס ארבעטן דארטן, בקיצור זיי האבן מיר געזאגט אז זיי ווילן נישט פארעכטן ווייל אז מען וועט פארעכטן וועט מען דאך ארויסגעבן א פסול, א לעז אויף די אלע אלטע טובלות, האב איך געזאגט פיין וואס גייסטו יא טוהן? האט ער מיר געזאגט אז מען האלט ביים בויען א נייע מקווה, מאך א נייע מקווה און פארטיג, האב איך אים געזאגט איך וויל האבן א צייט ווען מען גייט אנהייבן, נישט ווען מען ענדיגט, ענדיגן גייט מען דאך קיינמאל נישט ענדיגן, איך וויל ווען מען הייבט אן, ווייל ס'איז דאך אלץ באלאוני. שלמה מילער איז אפשר א גרויסער תלמיד חכם אבער אין די אלע באלאוני סטאריס בין איך גרעסער פון אים. עניוועי אבער כ'האב געזאגט איך וויל וויסן ווען מען גייט אנהייבן. קיצור מ'האט געשטופט געשטופט למעשה מ'האלט נישט ביים בויען, זעהט זיך אויס אז מ'האלט נישט ביים טוהן גארנישט. און באמת האט זיך מיר געהאט אסאך תרעומות אויפן רבונו של עולם האט מען באמת געהאט תרעומות, משה רייכמאן איז געווען א איד וואס האט געגעבן מיליאנער און מיליאנער דאלער צדקה, פארוואס האט אים דער אייבערשטער צוגענומען דאס געלט? ס'איז נישט צו פארשטיין, אבער אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה, יו העוו טו גיוו איט די טשענס וועסטו אלעס געוואויר ווערן. ביי זיך אין טאראנטא האט ער געהאט א פסול'ע מקווה. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סאו וואט גוד איז איט אז ער גיבט פאר די גאנצע וועלט צדקה? ס'איז דא א איד וואס ווען איך פארצייל די מעשה קאלט ער מיך אפ און שעלט אריין אין מיר איך האב אים אין דרערד, איך האב א פרידעם אוו ספיטש. כ'בין געווען אקוועינטעד מיט א איד וואס ער האט געבויעט. ער הייסט גארמיזע ברידער זענען דריי ברידער די שלום ניימאן מיט זיין ברידער האבן ארויסגעשלעפט ביי זיי גרויס געלט איך מיין אז זיי האבן געבויט די דארמיטארי אין טאהש איז איך האב זיי געקענט ווייל איך האב זיי געברענגט לעזער דוד פעל אז ער זאל ווערן דארטן רב לעזער דוד פעל איז געקומען מיט א קריעת ים סוף היטל נישט מיטן ביבער היט האט זיך געוואלט צושטעלן צו זיי האבן זיי אים גראד געפייערט זיי מסביר געווען אונז וויל מיר דא אויפבויען א א זאך פארן אייבערשטנס וועגן איז אז דו קומסט אן מיט דעם היט האט זיך ביסט דאך שוין געפאלן וויאזוי קענסטו אונז ארויפברענגען. עניוועי, כ'האב געקענט איינעם פון די גארמיזע ברידער, כ'בין געפארן מיט אים אמאל, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אז רייכמאן, משה רייכמאן גייט געבראכן, ווען ער נאך געווען אין די ביליאן, פרעג איך אים פון וואנעט ווייסטו, האט ער מיר פארציילט א מעשה, ער איז אמאל געגאנגען צו משה רייכמאן אוועגן עפעס א ביזנעס דיעל, עפעס א בילדינג קויפן, איך ווייס, ס'איז געזעסן א ראש ישיבה א דריי פערטל שעה און ער האט אים גארנישט, ער האט אפילו נישט געעפנט די טיר, ראש ישיבה? כפרה אויף. בקיצור איז געגאנגען דער פון די גארמעיזע ברידער, האט אים אריין געשיקט א צעטל מיט די סעקרעטערי אז מיסטער גארמעיזע איז דא אינדרויסן, או אויף די מינוט איז משה רייכמאן ארויס געקומען, זאגט ער מיסטער גארמעיזע די זעסט דא זיצט א ראש ישיבה זיין תורה ביי דיר גארנישט די וועסט גיין געבראכן איך קויף נישט פון דיר, כ'דארף קויפן עפעס פון אים א גרויסן בילדינג. דאזענט וואנט א דיעל וויט הים, זאגט ער, זיין תורה ביי דיר נישט אזוי חשוב ווי מיינס, זאגן אז איך בין דא, צו מיר ביסטו געקומען אויפן פלאץ. עניוועי, ווען איך פארצייל דאס זאגט איינער ס'איז נישט אמת ווייל אמאל איז געווען ירושלימ'ער רב דא און ער איז ארום געגאנגען דא נאך געלט, מ'האט אים געשיקט צו ברענגען כ'ווייס וויפיל געלט, בקיצור האט משה רייכמאן אים געטראפן, פרעגט ער אים ס'איז דאך נישט קיין כבוד התורה זאלסט דיך דרייען דא און וואנדערן, וויפיל דארפסטו צוריק טראגן, זאגט ער א האלבן מיליאן דאלער, זאגט ער כ'געב דיר א האלבן מיליאן דאלער, איך וויל זאלסט שוין צוריקפארן, היינט זאלסטו זיצן אויף א פליגער, צוריק אויף ארץ ישראל. פאר כבוד התורה איז אויך ווערט. שרייט יענער, זעסט דאך ער האט יא חושש געווען אויף כבוד התורה. האב איך אים געענפערט דריי זאכן, קודם אם תמצא לומר, ס'ווענדט זיך וועמ'ס כבוד התורה, א איד וואס קומט א משולח זאגט מען אים איך האב דיך אין בוידעם. עס קומט ירושלימ'ער רב איז ער שוין געווען דעמאלטס האט ער אים געגעבן כבוד. נאכדעם קען זיין ער האט שוין געשטאנען שמאל און ער האט שוין געזען ער איז אויף צרות האט ער שוין געדארפט א ישועה פון הימל. קענסט נישט וויסן וואס די מצב איז געווען, איז דאס איז די צווייטע זאך, און די דריטע זאך איז אז עס קען זיין דעמאלטס האט ער געהאט א הרהור תשובה, אבער ער האט נישט יעדן ראש ישיבה אזוי באגלייט, ער האט אמאל געזאגט פארוואס סגייט אים נישט גוט, פארוואס דער אייבערשטער האט אים צוגענומען דאס פארמעגן, ווייל ער פלעגט ארויסבאגלייטן יעדן משולח, שפעטער האבן אים די קינדער געזאגט דו ביסט א עלטערע מענטש, גייסט יעדן מענטש ארויסבאגלייטן, דאס קען נישט אזוי ארבעטן, מען קען נישט אזוי ארויסבאגלייטן יעדן מענטש. ש, געב אים דאס געלט און גיי ווייטער. געזאגט אז דאס האט אים צוגענומען דאס פארמעגן, ווייל דער איד זיך געפילט גוט, משה רייכמאן האט מיך ארויסבאגלייט ביז די טיר מיט אלעם. ב, איך קוק נישט אינעם אייבערשטנ'ס ביכער, און איך בין נישט דארטן ביים בית דין של מעלה א גאנצער אדוואקאט, איך וויל דיר איין זאך זאגן פאר'ן עולם, איך הייב אן צו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט אים צוגענומען דאס געלט, נאר דער משוגענער האט נאך נישט געכאפט אז דאס האט צו טון ווייל ער האט א פסל'ע מקווה, ער האט אויסגעהאלטן די מקווה אין טאראנטא, ער האט עס געבויעט. די מקווה אין טאראנטא, טאמער איז דעם רב אקס'ס מקווה א קארבן קאפי פון זיין מקווה, איז די מקווה פסול לכל הדעות. עס איז אסאך פסולים. געקומען א איד, ער איז א לויער גראדע, און ער האט געזאגט אז ער גייט באצאלן דאס געלט. ווען איך האב אנגעהויבן צו מאכן א דין וחשבון וואס מען דארף דארט האבן געלט, ער האט געמיינט פאר פינף צען טויזנט דאלער וועט מען עס מאכן, בין איך אנגעקומען אז דאס וועט קאסטן אריבער פערציג ביז פופציג טויזנט דאלער, האב איך געפרעגט דעם לויער ביסט א בר הכי דאס צו געבן? זאגט ער ניין. זאג איך אז דו ביסט נישט קיין בר הכי דעמאלטס קען מען נישט אנהייבן, איך גיי נישט אנהייבן און בלייבן אינמיטן, נאכדעם האב איך געזען אז דער רב פון רב אקס איז אויכעט אן אקס, ער האט אנגעהויבן מיט מיר יעדע זאך, איך האב געזאגט ער האט סטעפס אראפצוגיין ביי די מקווה, האב איך געזאגט מען מוז האבן א בלויע פאס אדער א שווארצן פאס עפעס ווי ס'לאזט זיך אויס די סטעפ אין די הייעך און ווי ס'לאזט זיך אויס אויף די פלאר, ווייל ווען א פרוי גייט גייט זי דאך אראפ און געווענטליך גייט זי אן א ברילן און אן די לענסעס, האב איך אים געזאגט אז דו האסט נישט א מארקער ווי ס'לאזט זיך אויס די סטעפ, דעמאלט זאל מען אריינבאמפן אין פיס, נאר מ'וועט אנהייבן צו ווערן חציצות, מ'וועט כאפן א קלאפ אין פיס ארויפקומענדיג, ס'וועט איר אנהייבן צו בלוטן ביי די נעגל, נישט וויסן צו דאס קומט פון פאר די טבילה צו נאך די טבילה, מ'קען דאס נישט טון אזא זאך, ניין ער וויל נישט טוישן, ער וויל נישט ארויס די די קהילה, האב איך געזאגט אזוי, ווען א איד איז אונטערגעווארפן אונטער די קהילה איז ער נאך אין מצרים, איך וויל נישט אינגאנצן ארבעטן אויף אזא מקווה, ס'מיר ברענגען א פרי ביל אוו לעדינג אז מ'קען טון וואס מ'דארף. גיי איך עס טון, ווען נישט, כ'האב מיט דעם גארנישט. אמאל אין ארץ ישראל פלעג איך נאך צולייגן געלט, און דא אין אמעריקע אויך קליין געלט פאר מקוואות, מען רעדט אפאר טויזנט דאלער, אבער מען רעדט דא פון א מעידזשער דזשאב. און נאכדעם איז דא נאך זאכן, דער דאך איז נישט אין דער ארדענונג. אה, די דאך מען דארף נאר, הער, מען דארף, מען דארף גארנישט, מען דארף טון וואס מען דארף. ס'איז דא א וואנט, די מקווה דאך איז א שטאק נידריגער פון א גרויסן בילדינג, די בילדינג האט אסאך שטיינער, ס'איז געמאכט פון. בריקס, די בריקס האבן אלע א בית קיבול, די גאנצע וואסער כמעט וואס ס'פאלט, פאלט אויפן בילדינג, און ס'פאלט אראפ ביז אויפן דאך פון די מקווה, און ס'איז מים שעברו על גבי כלי, דאס איז געהעריגע כלי, חוץ פון דעם וואס המסתת אבנים הייסט א גמר מלאכה, אבער ס'האט א בית קיבול אלל אווער, ס'לא נעשה לקבלה, ס'יא נעשה לקבלה, ווייל די אלע טיילס מאכט מען, נישט די טיילס, די אלע שטיינער, פון די וואנט מאכט מען אז ס'זאל זיין לעכעריג אז מ'זאל קענען ארויפלייגן נאכדעם אדער ס'איז דא מאנכע דעקן עס צו מיט צעמענט אדער אנדערע זאכן און עס איז א מעידזשער דזשאב ס'איז אזא גאנצע שטאק הויעך א פערטל גאס לאנג קאסט אסאך געלט דאס קען מען נישט אזוי אוועקמאכן נאכדעם די דאך האט מיר נישט געפאלן די פייפ קומט אראפ ער איז געבויגן אונטן מ'דארף עס אפשניידן ס'איז ביג דזשאב נאכדעם די די שווערסטע דזשאב וואס איז נאך דא איז אז דער ענדזשעניר האט געזאגט קיינער זאל נישט צורירן צו די מקווה ווייל ס'איז געבויט אן אייזן בעטאן, ס'איז געווען פון די פרומע, פון די ירא דבר השם, ממילא אז ס'איז געבויט אן אייזן בעטאן קען איך נישט צולייגן א האנט דארטן, פארוואס? ס'וועט עפעס געשען? ס'וועט קראכן ערגעץ? זאל איך זיין רעספאנסיבל פאר א הונדערט פופציג טויזנט דאלערדיגן דזשאב? נאו וועי! האב איך זיי געזאגט יו העוו טו קאם טו אן אגרימענט מיטן ארקיטעקט וואס מען מעג וואס מען טאר נישט און פארטיג. די ארקיטעקט האט געזאגט מען טאר אפילו נישט אנליינען א שינעס צו מאכן א המשכה אין די הייעך, טאר מען עס נישט אנליינען אויף די מקווה. זאג איך מיין רב פיין איז אויב אזוי וועט מען נעמען אייזן און מען. ט, ארויסלייגן אייזענעס? זאגט ער, ניין, ער וויל נישט אייזענעס, די מקווה האט נישט קיין אייזענעס. זאג איך אים, הער אויס, דו ווילסט נישט דאס, דו ווילסט נישט יענץ, דו זאגסט די כולל האט נישט אזוי, די כולל האט נישט אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן, זאג דעם אייבערשטן אז דו געסט אים צוריק זיין גאנצע הלכות מקוואות, דו האסט געשריבן אייגענע, דעטס אלל, און כ'האב מיך ארויסגעלאזט דערפון. יעצט איז די שאלה איז וואס טוט זיך מיט די גרויסע מקווה פון משה רייכמאן? דאס איז א פרייוועט מקווה אין א שול. וואס טוט זיך מיט משה רייכמאנ'ס מקווה? אויב דאס איז א קארבאן קאפי איז ער אויף צרות. דארטן ליגט דאס געלט און איך בעט זיינע קינדער, ער האט קינדער גרויסע מיליאנערן, זיי האבן געירשנט א גרויסע ירושה, נעמטס דעם שלמה מילער און קיק הים אוט. קיק אים אויס פאר ראש הכולל נישט, איך ווייס נישט וואס ער טוט דארטן, אבער פון די מקווה זאגטס אים ס'איז נישט דיין. ס'איז אונזער, זיי גייען מיר בויען א ברענד ניו מקווה אדער איבער פיקסן די אלטע? עז פאר עז איים קאנסערנד נאו טאראנטא האט נישט קיין כשר'ע מקווה וועדער יו לייק איט אר נאט, און אזוי ווי יעדע זאך, איך זאג איך זעץ מיך גערן אראפ מיט די רבנים עס דורך צו גיין, איך גיי זיי ווייזן אלעס, כ'האב ביי די מקווה אויך געוויזן אלע פסולים, כ'האב געוויזן די רב אקס, ער איז געווארן אינגאנצן נתפעל. יעצט איז דא אבער א פאליטיק אז זיי קענען עס נישט פיקסן ווייל די. פאלט זיין פרעסטיזש, ער שלאגט זיך ארום דארט מיט די שחיטה, האט זיך געעפנט א שחיטה קעגן דעם רב דארט, איך ווייס נישט צו קעגן דעם רב צו קעגן דעם מילער, איך ווייס נישט פונקטליך, און אז דאס מקווה איז געווען פסול, און וואט ווייס איך ווי כשר די טשיקן זענען, האט זיך א פאליטיק זיך ענדערש נישט פאררעכטן, לאזן פרויען גיין מיט א פסול'ע מקווה, און א כפרה אויף נחום ראזענבערג מיטן תורה, מיטן אייבערשטן, מיט די מקווה, וכד'.

און נישט אלע זאכן אין לעבן קען ארבעטן מיט אים ס'זאל ס'זאל העלפן פליז קאל מיך צוריק אויף שקויעך. איך האב דיך נישט וואס צוריק צו קאלן, איך גיי דיך נישט צוריק קאלן, עטס דארפטס אליינס זארגן ענקער שטאט זאל זיין סעיף, עטס דארפטס נישט אנקומען צו מיר, ס'איז דא די פאליס ביי ענק, איך מיין ס'איז איינס נול נול אכט עפעס עפעס, גיי גראד צו די פאליס. ברענג יענעם בחור מיט צו די פאליס, ווייל טאמער וועט יעדער זאגן ניין ניין ניין איך וויל דו זאלסט טון די דוירטי ווארק, וועט עטס האבן א דוירטי קאמיוניטי, און עטס האטס. כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דארטן דא א בחור ביי ענק וואס ער איז אלט זיבעציג און אפשר מער, ער דאווענט מיט א תפילין אן א טלית ווייל ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט, כ'האב באקומען אויף דעם נאמען צענדליגע קאמפלעינטס אז ער האט מכשיל געווען קינדער מיט די ארגסטע מיני זנות, פארוואס איך טו גארנישט, כ'האב יעדן געזאגט. די פאליס איז קלאוסער טו יו דען יו אר טו מי, גייטס אהין צו די פאליס און שטעלטס אים אויפן פלאץ און זעצטס אים איין, דעטס איט, דאונט קאם קרייען טו מי, איך בין נישט דא דער פארמיטלער צווישן די פאליס און צווישן די חזירים, צווישן די פאליס און די קאמיוניטי, איך האב מיט ענק גארנישט, איך האב ענק נאר געגעבן פוד פאר טאט, דעטס וואט איטס קאלד, פוד פאר טאט, זיך אויסלערנען וויאזוי מען דארף פירן א קאמיוניטי, און וואס מען דארף אלס טון צו א קאמיוניטי, און דעטס אלל. יעצט זאל איך זאגן פארן ציבור וואס איך האב אויסגעפונען, איך האב נישט צוריק גערופן ווייל לא מפיה אנו חיים זאגט די גמרא, איך בין געגאנגען כ'האב אפגעקאלט מענטשן וואס איך האב דארטן וואס איך ווייס אז זיי טוען אויכעט אין עניני קדושה, און איך בין געוואויר געווארן אזוי, דער איד הייסט יצחק אביגדור רויט רופט מען אים איטשע רויט וואוינט אין פינטערס קלאוז אזוי הייסט די גאס זוכט איר איינער זאל אייך טאטשן געב איך דעם טעלעפאן אויכעט איר קענט אים אפקאלן פאון איז טו או עיט עיט או טו פייוו פייוו טו טו יעצט דאס איז נאר אויב מען קאלט פון ענגלאנד טאמער זענט איר איינער וואס ער ווילט פון אמעריקע אים קאלן זאלט איר צולייגן די קידומת וואס מען קאלט אויף לאנדאן ענגלאנד איז עס זיראו טו או עיט. געהאט. ער האט דארטן א זיכער דיקער חזיר וואס ער וועט דאך קענען טאטשן און פאטשקען. ער האט א זון וואס ער האט זיך אליינס אויפגעהאנגען, אזוי האט מען געזאגט, און מ'האט אזוי ווי אלע אידישע זאכן מ'איז עס משתיק, מ'האלט אז מיט דעם טוט מען א טובה פאר כלל ישראל. געשעפט הייסט האמע פויער, לעמפערט גראוו. ער האט דארט אריינגעמופט, האבן מענטשן געוואוסט פון זיין היסטערי, האט מען אים נישט געוואלט האבן אין די גאס. איז מען געגאנגען און מען האט געזאגט אז ס'איז שוין אלעס ערלעדיגט, ווייל מען האט אים גערופן צום דיין צי צום רב און מען האט אלעס ערלעדיגט און ער טוט שוין נישט. כ'וועל ענק דערציילן סתם א מעשה זאלטס וויסן, ס'איז געווען דא איינער מיילעך דעזשער, און ס'איז געווען א פרוי וואס פלעגט משוגע מאכן דעם סאטמארער רעבן אז זי האט א דיבוק אין זיך, האט דער רבי געזאגט ס'איז אמת, דו האסט טאקע, און איך וועל דיך שיקן צו איינעם זאלסט דיר ארויסנעמען, דעמאלטס האט מיילעך נאך געוואוינט אויף יו סטריט, און ער האט אנגעזאגט פאר זיין גבאי אז ווען די פרוי וועט קומען נאנט צום הויז זאל ער געבן א. זעץ מיט א שטעקן און אויסשיסן א פענסטער און זאגן זעסט יעצט איז ארויס דער דיבוק פון דיר און זי איז געזונט געווארן איז למעשה זעט אויס אז דער בית דין אין לאנדאן קען אויכעט פארטרייבן א דיבוק און מ'האט ארויס געטריבן דעם דיבוק פון אים און מ'האט געזאגט אז יעצט איז ער שוין נישט קיין סעקס פריק אבער איך זאג ענק אני אומר לכם ס'איז נישט דא דעם מענטש וואס מ'האט אויסגעהיילט. איך גיי ענק יעצט פארליינען דעם בריוו וואס די רשעים ארורים האבן געשריבן די סאטמערע חיות. דעם זעלבן בריוו פלעג איך באקומען מיט פֿופֿצן יאר צוריק אויכעט, ווען זיי האבן אנגעהויבן אז זיי גייען מיך הרג'נען, זיי גייען מיך שיסן, ס'איז געווען התרת דמים, מ'האט געמאכט פיקטשערס ווי איך בין א שלאנג און מ'מעג מיך הרג'נען, איך בין צוגעוואוינט צו דעם, איך האב נישט קיין מורא פאר דעם, כ'האב זיי געזאגט, איינס פון צוויי זאכן וועט געשען, אדער א קאץ האט נײַן לעבנס, אדער וועסטו מיך הרג'נען און איך וועל שטארבן איך וועל אויפשטיין, אדער וועל איך אזוי גיין א גאנג פאר כלל ישראל, איך בין נישט געווען דערשראקן קיינמאל פאר דעם. עניוועי, שטייט אויפן בריוו אזוי, בעזרת השם יתברך לכבוד נחום ראזענבערג בווילימסבורג. שטייט היות אז ווי דעם קומענדיגן שבת פרשת בחוקותי גייט פארקומען אויף די גאסן פון ווילימסבורג א הפגנת השבת בראש פון אלפי ישראל ותינוקות של בית רבן קעגן די אומפארשעמטע מחללי שבת ומקצה המחנה. און אונז ווייסן מיר אז איר זענט נישט אזוי שארף אקעגן די מחללי שבת מיטן טמא'נעם עירוב, על כן טוען מיר אייך דא ווארענען אז איר זאלט נישט דערוואגן צו שטערן חס ושלום דעם כבוד שמים, אויך נישט דורך אייערע שליחים, ווייל מיר זענען גרייט למלחמה כבדה. אויך האבן אונזערע עסקנים ערלעדיגט אז די פאליציי שטייט אויף אונזער זייט אינגאנצן.

און איר ווייסט דאך גאנץ גוט אז דער הייליגער רבי דער בעל ויואל משה זכותו יגן עלינו איז געווען קעגן דעם טמא'נעם עירוב, איר האט זיך צוגעשטעלט צו די רשעים ווי פישעלע וכדומה. מיר וועלן אייך אויסרייסן פון ווילימסבורג, על כן לייגט אוועק אייער טמא'נעם עירוב ודי למבין. אייער מיינונג און אפילו דיין זיידנ'ס מיינונג איז אפס ואין אקעגן דעם הייליגן רבי'ן בעל ויואל משה, און זיי זענען ניטאמאל כקוף בפני אדם. על כן, טאמער איר ווילט נאך עקזיסטירן דא אין ווילימסבורג, זאלט איר מיט אייערע עסקנים שווייגן, ווייל אז נישט וועט יעדע וואך פארקומען אזא הפגנה. יא, שטערן וועט מאכן אסאך געלט, יעדע וואך פארקומען אזא הפגנה, מען וועט נאכשרייען אלע פרויען און מיידלעך בכל תוקף ועוז, ראי' איז הניחא ודי למבין. דאס איז סאקמער מיט זייערע פאשקווילן, אזוי האבן זיי געשריבן דעמאלטס אויכעט ווען כ'האב געהאט דעם האטליין, אבער ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, דער האטליין פארט. ווי א מזמור, ברוך השם, זיי זענען אונטערגעגאנגען, זיי זענען שטיל געשוויגן, די מלמדים האלטן די הענט ביי זיך און מ'האט אסאך ארויסגעווארפן. אבער איך וויל אייך נאר זאגן, זעסט, אזא זאך מאכט ענק קאליע די גאנצע מערכה, ווייל איך האב דאס איבערגעגעבן ביי די הייעסט לאו אינפארסמענט עידזשענסיס צו ווייזן וואסערע רוצחים איר זענט, און דעטס אלל. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט זיך נישט אננעמען פאר ענק. עטס זענטס נאר געווען שטארק ווייל די גאווערמענט האט מיט ענק מיטגעהאלטן, זיי זעען היינט וואס דא גייט פאר. סאו שכוח פאר'ן בריוו, איך דאנק אייך זייער. האסט ארויפגעלייגט יעדער זאל זעהן ווייל דאס איז וואס עטס טוטס עטס סטראשעטס יעדן און די גאווערמענט מוז וויסן פון דעם ווייל איך זעה נישט קיין חילוק צווישן ענקער סטראשעריי צווישן דעם וואס די דזשיהאדס די אראבער רייצן אויף קינדער אז מען זאל הארגענען אידן זיי האבן קעמפס פון פינף זעקס און זיבן יעריגע קינדער מען לערנט זיי אויס מיט א מאשין גאן צו הארגענען אידן. זיצטס רואיג און פארטיג. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א אינטערעסאנטע זאך. ס'דא אויף ענגליש. א ניגון וואס מאכן פרומע אידן, און ס'רעדט זיך דארטן וועגן צוויי חברים וואס זענען געווען חברים, איינער האט געהייסן יואלי נאכן סאטמאר רב, און איינער אהרן נאכן בעלזער רב, זענען אויפגעוואקסן אין איין בעקיארד, און זיי האבן זיך זייער ליב געהאט און געשפילט, ויהי היום ס'איז ארויסגעקומען דער עירוב האבן זיי זיך געמוזט אויפהערן צו רעדן ווייל ס'איז געווארן א מלחמה אין די שטאט. שוין, שפעטער איז די קינדערלעך זענען אונטערגעוואקסן ביי ביידע, איז געגאנגען א שדכן און ער האט אנגעטראגן א שידוך פון איינע פון די חברים פארן צווייטן, האט יענער געזאגט ניין איך קען נישט טון דעם שידוך ווייל יענער נישט גענוג סעפיסטיקעיטעד יענער, בקיצור איר ווייסט דאך די אלע באלאוניס, בסוף איז געגאנגען אמאל א שדכן האט געזאגט פאר יענעם דו ווייסט אז דעם חבר וואס דו האסט אמאל געהאט דער סא קמערער דער איז געווארן א מולטי מיליאנער, ער האט געשפילט אויף סטאקס צו וואס, ער איז געווארן זייער רייך. זאגט ער אויב אזוי יא, דעמאלטס לאזט ער זיך שוין אנטראגן פארן, זיך אנגעטראגן, און ס'איז געווארן פון שידוך, און זיי האבן חתונה געהאט, און ס'איז אבער געווען א פראבלעם, יא טראגן אויפן עירוב און נישט טראגן אויפן עירוב, האבן זיי ביידע מסכים געווען מיר גייען פארן וואוינען אויף מאנרא, דארט מעג מען דאך, דארט האלט דאך קיינער נישט אז מען טאר נישט, און געפארן וואוינען אויף קרית יואל, און זי, די מיידל, קומט אהיים מיט א קערידזש. מיט בעיביס ברוך השם, און דער טאטע הייבט אן צו זאגן, אוי שטעל דיר פאר, אזא גליק האב איך געוואלט אוועק לאזן, פארשטייסט, וואס וויל איך אז דער עולם זאל זיך כאפן פון די מעשה, די גאנצע וועלט, די גאנצער עולם איז קאנווינסד אז אלעס וואס מען שלאגט זיך אויף אידישקייט איז באלאוני, שטותים, ער האט זיך געשלאגן מיט יענעם אויף עירוב, דו האסט א פראבלעם מיט'ן עירוב, קענסט הלכות עירוב? ניין, ער האט געזען אז דארט ליגט נישט גענוג געלט פאר אים, וועט ער זיך עניוועי נישט משדך זיין מיט יענעם.